ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. כולן שווים לטובה זאגט רשי. כולן שווים לטובה. ווי ברענגט דארטן ברענגט ער ביי יוסל לויה דער יסוד העבודה אירש את כל העולם כולו במאמר הזה מיט די רשי א כולן שווים לטובה ס'איז שטענדיג גוט געווען ס'איז שטענדיג וואו זי איז אריבער ביז נײַנציק נישט געהאט קיין קינדער און דארטן און דארטן א פרעה אלץ וואו זי איז אריבער ס'איז שטענדיג גוט געווען שטענדיג געווען האט ער געזאגט דער יסוד העבודה אירש את כל העולם כולו במאמר הזה מיט די רשי ס'איז שטענדיג גוט געווען כולן שווים לטובה. שטייט אין חידא, די חידא זאגט ויהי די ווארט ויהי גייט אהין און צוריק, אויף צוריק צו וועגס איז אויך ויהי. ויהי אויף צוריק צו וועגס איז אויך ויהי. זאגט די חידא פארוואס? ווייל אין יעדן מצב צו ס'איז געגאנגען גלייך צו ס'איז געגאנגען פארקערט, שטענדיג האט זי געוויסט חיי שרה האט געלעבט. שטענדיג האט זי געוויסט פונעם אייבערשטן, זי האט געוויסט אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט ס'דא א גומל חסדים טובים לעמו ישראל. ויהי, צו ס'איז געגאנגען גלייך, צו ס'איז געגאנגען פארקערט, ויהי גייט דאך סיי גלייך און סיי פארקערט, צו געגאנגען גלייך צו געגאנגען פארקערט, שטענדיג האט זי געוואוסט ס'איז פונעם אייבערשטן און ס'איז אלץ לטובה, זי איז געווען חיי שרה. ס'איז געווען דא א מנהל אין פאנאוויטש, ער האט געהייסן רבי בנימין דויטש, ער איז געווען דער מנהל פון פון אפיס אין פאנאוויטש, איז דער רבי בנימין דויטש זיכרונו לברכה ער האט דערציילט ער פלעגט זאגן שטענדיג אז זאלסט קיינמאל נישט זאגן אז האסט געהאט א שווארצע טאג דער טאג איז געווען א שווארצע טאג א שווערע טאג דארף נאר זאלסטו קיינמאל נישט זאגן ס'איז געווען א שווארצע טאג ווייל יבוא יום קענסט נישט וויסן ווען דו וועסט זעהן וואסערע א ווייסע גרויסע ישועה ס'איז געקומען פון דעם טאג. וואס איז? ער דערציילט א מעשה וואס ער האט געהאט, וואס איז געווען מיט אים. ער דערציילט אז ער איז געווען, ער איז געווען פון אונגערן, און דארטן ביי אים אין ישיבה איז געקומען אמאל א ידיעה אז פופציג בחורים האבן געקריגן א צו גיוס, מ'דארף מגייס זיין אין מיליטער, פופציג בחורים האבן געקריגן צו גיוס. און די עולם ווייסט דאך וואס הייסט מיליטער אין חוץ לארץ, סכנת נפשות איז געווען. און וואס טוט מען? וואס טוט מען? איז וואס מען פלעגט מאכן שטענדיג, מען האט געכאפט, מען האט משחד געווען א דאקטער פאר געלט, מען האט אפגעקויפט א דאקטער פאר געלט, און דער דאקטער האט שוין געטראפן עפעס, יא, געטראפן עפעס א ענטצינדונג אין די לינקע פאה, אדער אויפן קאפל עפעס א פלעק, און ער האט ארויסגעגעבן א אישור, ער האט מאשר געווען אז דער בחור איז נישט געזונט, און אזוי איז ער געווארן באפרייט פון מיליטער. די פֿופֿציק בחורים האבן דאס געהערט. איז דער עסקן, ס'איז געווען א עסקן וואס האט געהאט צו טון מיט א דאקטאר, וואס האט געשיקט צו א דאקטאר, מען האט געדארפט אבער פאר דעם אסאך געלט, פאר דעם דאקטאר, אויף פֿופֿציק, פאר פֿופֿציק בחורים מסדר זיין אישורי רפואה, איז יעדער בחור האט אריין געלייגט אביסל געלט, די עולם זענען נישט געווען קיין גבירים, יעדער בחור האט געלייגט אביסל געלט וויפיל די טאטע האט געהאט. אבער ס'איז נישט געווען גענוג געלט. נאר דער רבי בנימין דויטש, דער רבי בנימין'ס טאטע איז געווען א גביר, און ס'איז געווען נאך א בחור וואס אויך זיין טאטע איז געווען א גביר, די צוויי גבירים האבן אריינגעלייגט אסאך געלט, און דאס האט געדעקט דעם דעם גאנצן סכום וואס מ'האט געדארפט. יעדער בחור האט געלייגט אביסל, די צוויי גבירים רבי בנימין דויטש, ס טאטע, רבי בנימין דויטש'ס טאטע, מיטן צווייטן בחור'ס טאטע, געווען צוויי גבירים זיי האבן אריינגעלייגט א גרויסע סומע געלט, ס'האט געדעקט דעם סכום, מ'האט ארויסגעשיקט. אין קיצור מען ווארט דא בכליון עיניים אויף א ישועה מן השמים, אז עס זאל אנקומען די אישורי רפואה. עס איז נאכנישט אנגעקומען. ערב יום הגיוס, א טאג פארן מען האט געדארפט זיך. איינשטעלן אין מיליטער א טאג וואס מ'האט געדארפט א טאג פריערט ערב הגיוס איז אנגעקומען א משלוח אין די פאסט און מ'איז גלייך געלאפן אין די פאסט מ'האט געעפנט דעם משלוח ס'איז אנגעקומען 48 אישורי רפואה 48 פאר 48 בחורים צוויי בחורים האט ער פארלאזט וואס עפעס א טעכנישע פראבלעם צוויי בחורים זענען דא ארויסגעפאלן פון מאשין ס'איז נישט קיין חכמה ס'קומט צו פשטות ווער זענען געווען די צוויי בחורים רבי בנימין דויטש וואס זיין טאטע האט משקיע געווען אזויפיל געלט, און די צווייטע בחור וואס זיין טאטע איז געווען דער גרויסער גביר וואס האט משקיע געווען. פונקט די צוויי בחורים האבן נישט, שוין ס'איז נישט געווען יעצט קיין צייט אפילו אויף קיין אויף מסדר זיין, אז ס'איז געווען ערב ערב הגיוס, מען האט גענומען, זיי האבן גענומען, דער בנימין דויטש האט דערציילט, ער האט גענומען די תפילין מיט די וועש אביסל וואס ער האט געהאט, אויף שבת'דיגע קליידער און וואכעדיגע קליידער, ער האט געדארפט שנעל אנטלויפן, מארגן גייט מען זיך שטעלן אין מיליטער, מארגן קען מען זיי נעמען אין מיליטער, ער דארף שנעל אנטלויפן, ער מיטן צווייטן בחור, ער זאגט ס'איז נישט געווען פונקט ווי היינט, טעלעפאנען מיט די אלע מעשות, מ'האט געדארפט דעמאלטס אנטלויפן, ס'איז געווען פארן קריג, מ'האט געדארפט דעמאלטס אנטלויפן, ס'איז געווען סכנות נפשות, האט מען זיך נישט געקענט געזעגענען פון די עלטערן אפילו ווי ס'דארף צו זיין, ס'איז געווען ממש אזוי לך לך מארצך וממולדתך, מ'האט זיך געזעגנט פון טאטע מאמע און מ'האט נישט געוואוסט ווען מ'גייט זיך טרעפן די קומענדיגע מאל. ס'איז געווען ער זאגט ס'איז געווען ביי אים די שווארצטע טאג און אזוי גענומען תפילין פעקל זעקל וואס ער האט געקענט ער האט געכאפט און ארויס געפארן קיין ארץ ישראל ער איז אנטלויפן קיין ארץ ישראל מיט מיט דעם חבר ס'איז געווען ביי אים די שווארצטע טאג וואס איז נאר געווען שייך אבער ער האט געזאגט ס'איז נישט אריבער קיין האלבע יאר און די נאציס זענען דארטן אריינגעקומען און זענען אלע פארברענט געווארן די גאנצע שטעטל די אלע 48 בחורים קיינער נישט געבליבן קיין זכר אלע 48 בחורים פארברענט געווארן האט ער דעמאלס געזען אז פון דעם שווארצע טאג פון דעם איז ער געראטעוועט געווארן פון נאר ווייל ער איז אנטלאפן קיין ארץ ישראל ווייל ער איז געלאפן קיין ארץ ישראל האט ער געזאגט זאלסט קיינמאל נישט זאגן אז ס'איז א שווארצע טאג ווייל דו קענסט נישט וויסן וואסערע וואסערע ווייסע ישועה ס'איז פון דיין שווארצע טאג ס'איז נישט קיין אפקומען אין גלות דארף זיך אפרייסן פון א טאטע מאמע זיי ווייסן וואס עס הייסט זיך אפרייסן פון עלטערן ער ווייסט נישט ווען מען גייט זיך טרעפן נאכאמאל אזא שווארצע טאג איז דא דייקא אין דעם וואס ער האט דעמאלס געזען די שווארצע טאג איז געווען די לעכטיגסטע טאג אין לעבן, וואס דעמאלטס האט ער געראטעוועט זיך און האט אויפגעשטעלט שיינע דורות קינדער תלמידי חכמים. וואס איז דער טייטש? נישט שטענדיג זעט מען עס גלייך, נישט שטענדיג אבער אבער ס'קען מען זאגן א שווארצע טאג, ווי זאגט דער חידא, למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם, וואס הייסט איה נא? זאגט ער, וואס טייטש אנא השם הושיעה נא? וואס הייסט נא? אנא איך בעט זיך ביי דיר השם הושיעה העלף, נא הייסט יעצט, יעצט. יעצט העלף מיר שוין גלייך זאגט ער למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם די גוים זאגן דארפן יעצט זען א איד ווייסט סבלנות וועסט נאך זען וועסט נאך זען ווי ס'קומט ארויס פון דעם א לעכטיגע טאג דעם זאגט דער מדרש די וואך דער מדרש זאגט ואברהם זקן בא ביומים והשם בירך את אברהם בכל אזוי שטייט אין פסוק זאגט דער מדרש הדא דכתיב אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק. זאגט ער, וואס איז די טייטש? זאגט ער, אסאך מאל זעהט ער אז א מענטש קלאגט, דאס שטייט אין דרשות רבינו יוסף נחמיה, ער זאגט דארטן אז ער זעהט דאס א מענטשן אסאך מאל ער קלאגט אויף א טאג, איך ווייס נישט פארוואס האב איך אזא שלעכטע, אזא שלעכטע זאך, יבוא יום וועסט נאך זעהן אין דעם שלעכטס איז באהאלטן דיין גרעסטע ישועה, דיין גרעסטע גוטס. זאגט ער אשא דעי למרחוק, וועסט האבן אביסל א ווייטערע בליק, וועסט זעהן ווייט, איז דעמאלטס ולפועלי אתן צדק, וועסטו וואס די אייבערשטער מאכט מיט מיר, וועל איך זאגן צדק, אז רבי בנימין דויטש האט היינט געדאנקט אויף דעם וואס מען האט אים, וואס מען האט אים ארויסגענומען פון רשימה, נאר אשא דעי למרחוק, ס'דויערט אמאל צייט, מען זעהט ווייט, מיט דעם ווייטן בליק, מען זעט עס נישט גלייך, אשא דעי למרחוק ווייט, ווען ער איז מרחיק צו זען דעם סוף המעשה, וועט ער זען לפועלי, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט מיט מיר, אתן צדק, איז א צדקה, און ער וועט נישט האבן קיין טענות. טייטשט ער ואברהם, דאס איז טייטש אין מדרש, ואברהם זקן בא בימים, ווען ער איז געווען זקן האט ער געזען וה' ברך את אברהם בכל, אלע נסיונות אלס איז געווען א ברכה. און זען די אלע שוועריקייטן ווי עס האט אויסגעזען שלעכט, אלעס איז געווען א ברכה, אויף דעם זאגט דער מדרש הדא דכתיב, אשא דעי למרחוק, אז מען קוקט א ווייטן בליק ולפועלי אתן צדק, אז אלעס וואס טוט מען, דער אויבערשטער טוט מיט מיר אתן צדק, נישט שטענדיג זעט מען דאס, איך טייטש דעם פסוק המכסה שמים בעבים. המכין לארץ מטר, ווען ס'איז דא שווארצע וואלקענעס, ווען ס'איז דא שווארצע וואלקענעס זאגט די אייבערשטער המכין לארץ מטר דארטן אין די שווארצע וואלקענעס איז באהאלטן פאר דיר א רעגן, זעט דיר אויס א שווארצע טאג דא איז באהאלטן דיין ישועה, דא דא איז באהאלטן דיין ישועה, און ממילא דער איד איז זיך נאר מחזק, ווי האט ער געזאגט רבי שמעון'ל יערעסלאווער, אז ער וויל נישט פרעגן קשיות, רבי שמעון'ל יערעסלאווער האט שטארק מאריך ימים געווען, געווען בימים ההם איז ער אלט געווען איין און ניינציג יאר דעמאלטס האט מען נישט גערעדט פון קיין אזא גיל. איין און נײַנציק יאר האט ער געזאגט אז ער איז מאריך ימים האט ער געזאגט אז ער פרעגט געזאגט אז שטענדיג ער וויל נישט פרעגן קיין קשיות אז טאמער וועט ער פרעגן קשיות וועט מען זאגן קום קום מ'וועט דיר ענטפערן קום ארויף האט ער געזאגט ער פרעגט נישט קיין קשיות ער האט מאריך ימים געווען טייטשט דער איהעלער רב דאס איז טייטש ואברהם זקן בא בימים ער איז געווען אלט דו ווייסט פארוואס מאריך ימים והשם ברך את אברהם בכל ווייל אין יעדע זאך האט ער געזען א ברכה ער האט נישט געפרעגט קיין קשיות ואברהם זקן בא בימים זאגט די איהעלער רב והשם ברך את אברהם בכל ער איז אנגעקומען צו זקנה ווייל יעדע זאך האט ער געזען די ברכה אין יעדן גאל האט ער געגלייבט אז ס'איז א ברכה אן קיין קשיות כל המאריך באחד ער איז מאריך אין די אמונה באמונה שלימה השם אחד מאריכין לו ימיו ושנותיו וואס איז דאס טייטש אמונה? האט ער אמונה, דער מהרי אסאד זאגט די וואך אן אינטערעסאנטע ווארט, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנה, שני חיי שרה, שטייט אין מדרש, הדא הוא דכתיב, יודע השם ימי תמימים, כשם שהם תמימים צדיקים זענען תמימים כך שנותיהם תמימים. זאגט דער מהרי אסאד א אינטערעסאנטע ווארט, ס'שטייט יענע וואכעדיגע סדרה, שטייט ויהי אחר הדברים האלה ואלקים נסה את אברהם, איז רש י ברענגט יש מרבותינו אומרים, יש מרבותינו אומרים אין א גמרא אין סנהדרין פ ט, אז וואס טייטש אחר הדברים האלה? אחר דבריו של שטן שהיה מקטרג ואומר, ווען ס'איז געווען די משתה גדול ביום הגמל את יצחק בנו, ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל און ער האט אויפגעהערט צו זייגן, וויפיל יאר איז ער אלט געווען דעמאלטס? צוויי יאר, צוויי יאר אלט, ויעש אברהם משתה גדול, ווען ער איז אלט געווען צוויי יאר, אז די שטן האט מקטרג געווען, זאגט רש י, אחר דבריו של שטן שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה אברהם, ער האט געמאכט אזא גרויסע סעודה און יא, און לא הקריב לפניך פר אחד או אייל אחד, אפילו איין פר איין אייל האט ער נישט מקריב געווען, אמר לו, די אייבערשטער האט אים געענטפערט, כלום עשה, פארוואס האט ער געמאכט די סעודה, אלא בשביל בנו, אילו הייתי אומר לו, זבח אותו לפני, אפילו איך וועל אים זאגן שעכט דעם קינד, וועט ער אים אויך שעכטן, וועט ער אים אויך שעכטן, רבותי ווען איז געווען די דבריו של, און נאכדעם אחר דבריו של שטן, וועגן דעם איז געווען, ואלקים נסה את אברהם די עקידה, פרעגט די מהרי אסאד, ווען איז געווען די דבריו של שטן? ווען האט די שטן מקטרג געווען? וויפיל איז יצחק געווען אלט געווען דעמאלטס? צוויי יאר. ביים ביום משתה גדול ביום הגמל את יצחק בנו. ביי דעם משתה גדול. צוויי יאר, וויפיל איז יצחק געווען אלט געווען ביי די עקידה? זיבן און דרײַסיק יאר. פרעגט ער פארוואס האט מען דא געווארט פינף און דרײַסיק יאר מיט די עקידה? אז די קטרוג אחר דבריו של שטן, יא, זאג איך אחר דבריו של שטן, ווייל ער האט מקטרג געווען. זאגט ער, און פארוואס האט מען געווארט פינף און דרייסיג יאר? זאגט ער, דו ווייסט פארוואס? ווייל היות אז די אייבערשטער האט דאך געוואוסט אז וועגן די בשורת העקידה האט דאך שרה אימנו געדארפט גיין פון דער וועלט, און ס'איז נאך נישט געקומען די צייט וואס שרה דארף גיין פון דער וועלט, האט געדארפט אלט זיין מיט די הונדערט זיבן און צוואנציג, וועגן דעם האט זיך געדארפט אפהאלטן די עקידה דער נסיון פינף און דרייסיג יאר. אפילו די שטן האט שוין מקטרג געווען ווען יצחק געווען איז אלט געווען צוויי יאר, עס האט זיך געשלעפט ביז זיבן און דרײַסיק יאר, פארוואס? ווייל נאך פֿינף און דרײַסיק ווייל ס'איז נאכנישט אנגעקומען די צייט פון שטן פון שרה צו גיין אויף די פון די וועלט. דאס איז די טייטש, דאס איז די טייטש אז נישט וועגן די עקידה איז זי געשטארבן, פונקט ווי מען לערנט אין חדר אז א קליינע בעיבי לערנט, ניין, נאר פארקערט, שרה אימנו האט געדארפט גיין פון די וועלט און דערפאר האט מען געווארט מיט די עקידה ביז דעמאלטס. מסבב הסיבות איז טייטש אוודאי געווען דורך די בשורת העקידה, אבער א מענטש קען דאך טראכטן אז ווען ס'איז נישטא קיין עקידה וואלט זי נישט וואלט זי נישט אוועק שרה אימנו, ניין, דו זעסט דאך אז מ'האט געווארט מיט דעם נסיון נאר ווען ס'האט זיך אנגעפילט אירע יארן, הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר. טייטש אזוי, זי האט געדארפט דעמאלטס גיין, דער רבש"ע האט אונטערגעשיקט די עקידה, אז דאס זאל זיין די סיבה, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אין דעם ערשטן פשט. על כל פנים. איז זאגט ער דאס איז די טייטש אין רשי איך פארשטיי די עברי טייטש גערעדט אבער נישט ווייל דו ביסט אריבער געגאנגען די כביש וועגן דעם איז געשען די עקסידענט ווייל עס דארף געשען די עקסידענט וועגן דעם ביסטו אריבער די כביש יא ווייל עס האט זיך געענדיגט שרה'ס יארן און דערפאר איז אנגעקומען דעמאלטס די בשורה פון די עקידה טייטשט ער דאס איז די טייטש אין רשי למה נסמכה מיתת שרה אימנו למעשה עקידה למעשה עקידה ווי זאגט רשי לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה, זאגט ער אזוי למה נסמכה, למה נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק איז ער מסביר דער מהר"י אסאד פארוואס האט די אייבישטער געטון די עקידת יצחק איז דאך געווען וועגן די קיטרוג פון שטן, און פארוואס האט מען געווארט ביז מיתת שרה נאך פינף און דרייסיג יאר, זאגט ער וועגן דעם ווייל דורך די עקידה איז דאך געווען איר יציאת נשמה און ס'איז נאכנישט געווען איר צייט צו אוועקגיין פון די וועלט האט מען געווארט מיט דעם פֿינף און דרײַסיק יאר דאס טייטש אז אלץ פירט זיך פון אויבן ווייל זי האט נאכנישט געדארפט גיין פון די וועלט וועגן דעם איז נאכנישט געווען די נסיון מען זאגט א מענטש א שאד כ'בין דארטן אריבערגעגאנגען ווען איך גיי נישט דארטן אריבער האב איך נישט די נסיון ווייל דו האסט געדארפט האבן די נסיון וועגן דעם איז דארטן אריבערגעגאנגען און ווי זאגט רבי פנחס'ל קאריצער רשעים מלאים חרטות, פרעגט ער פארוואס זענען זיי רשעים? זאגט ער חרטות מיינט נישט פון די עבירות, חרטה נישט האבן חרטה פון די עבירות, נאר האבן חרטה שטענדיג א שאד כ'בין געגאנגען דארט און א שאד כ'בין געגאנגען דארט און דאס איז א רשע איינער איז אפיקורס, סאו האט ער אמונה האט נישט קיין חרטה ער ווייסט אלץ פירט זיך די א שאד א שאד חבל מחבלי משיח יצא לידי רווחה מיט די אלע חבלים חבל ריין פאר חבל אייער פון דעם יצא לידי רווחה. נאר א מענטש מיט שויתי ה' אחד ער ווייסט איין זאך ס'דא אן אייבישטער וואס פירט אלע זינגען נאר מיטן אייבישטן געווען אמאל אן אסיפה אין קאטאוויץ די חפץ חיים האט אויסגערופן אן אסיפה ס'איז געווען דעמאלטס שווערע זמנים ביי אידן מ'האט געדארפט ראטעווען די די יונגע דור פון די השכלה האט ער אויסגערופן אן אסיפה פון גדולי הדור די חפץ חיים און די עסקנים האבן געארבעט שטארק רבי חיים בריסקער זאל קומען, רבי חיים בריסקער האט נישט געוואלט קומען, ער האט נישט געהאט די צייט, נאר נאר לערנען, חפץ חיים האט אים געשיקט א בריוו, א טעלעגראמע, אז ער וויל ער זאל קומען, און ער זאל האלטן די משא המרכזי, משא המרכזי, לכבוד פון חפץ חיים, האט רבי חיים בריסקער זיך אויפגעהויבן און געקומען, שוין, דארטן איז געווען די גאנצע טאג אסיפות און די גדולים, שפעטער האט רבי חיים בריסקער אסיפות, ווי אזוי ראטעווען די יונגע דור פון זאל נישט נמשך ווערן צו רוחות זרות, אסיפות וואס מען טוט, שפעטער האט רבי חיים בריסקער געדארפט רעדן, רבי חיים בריסקער צוגעגאנגען צום מיקראפאן און האט געזאגט אזוי רבותי, ס'איז אמאל געווען עפעס א רוכל, א רוכל ווי דער המחזר בעיורות, ער קויפט, פארקויפט, קויפט פארקויפט, ער איז אריינגעגאנגען אין עפעס א שטאט, איז ער אריינגעגאנגען אין א גראסערי, א מכולת, א גראסערי, א מכולת, ער פרעגט, וויפיל, דארטן געווען עפעס א בחור, פרעגט ער דעם בחור, וויפיל, וויפיל קאסט די טאמאטעס? האט מען געזאגט דריי, ענטפערט דער בחור דריי, שפעטער פרעגט ער וויפיל קאסט די איגערקעס? דריי, שפעטער וויפיל קאסט די טשוועקעס דארטן? ס'איז געווען א טשוועקעס, נו, נו, מסמרים,

האט אים די בעל הבית געזאגט איך דיר מסביר זיין דער בחור איז געבוירן געווארן א טויבער א שטומער א טויבער א שטומער ער קען נישט רעדן און זיינע עלטערן קוים מיט אלע פיזיאטעראפיעס וואס מען האט געמאכט מען האט אים אויסגעלערנט מיט אלע טעראפיסטן אויסגעלערנט איין ווארט דריי און אים, מ'קען אים נישט מעסיק זיין אין שטוב, ס'איז נישטא וואס צו מעסיק זיין אין שטוב מיט אים, מ'קען אים נישט מעסיק זיין, ס'איז א רחמנות אויף די עלטערן. איך בין שולדיג הכרת הטוב פאר זיין טאטן, און וועגן דעם האב איך געזאגט איך נעם אים אין געשעפט. און איך האב מסדר געווען אזוי, איך האב געלייגט אלצדינג, למשל טאמאטעס, אז הונדערט גראם טאמאטעס קאסט דריי רובל, דריי רובל, האב איך געלייגט הונדערט גראם טאמאטעס. עה, איגערקעס, קאסט הונדערט גראם זעקס רובל, האב איך געמאכט א ניילאן פון פופציג גראם, פון פופציג גראם, אלעס וואס קאסט דריי, טשוועקעס האב איך געלייגט, וויפיל צען טשוועקעס קאסט דריי רובל, האב איך געמאכט א זעקל פון צען טשוועקעס, ביי יעדע זאך, טשערי, טשערי קאסט, דריי טשעריס קאסט דריי, האב איך געלייגט דריי טשעריס, כ'האב געמאכט זעקעלעך וואס אלצדינג נאר דריי. ממילא דריי דריי דריי דערפאר זאגט ער דריי כל כי אי נוקטה לאי אין מעשה געזאגט האט ער אלע זאכן דא קאסט דריי איך האב געמאכט די זעקל האט רבי חיים בריסקער געזאגט דעם עולם מאוחד דארטן חברה איך בין נאך געבוירן געווארן א חירש אילם א טויבער א שטומער איך קען איין ווארט תורה תורה תורה תורה חצי נאר קען איך אינג זאלן אלע אסיף אלע צו זיך מאכן ווי אן אסיפה איז דאס איין זאך בודק זיין צו מיט תורה גייט עס צו נישט צו איז תורה'דיג צו נישט איז דא תורה במה דברים אמורים. ס'איז דא א מענטש וואס דארף וויסן, אלצדינג זעט ער דעם קה ריבון עלם ועלמיא, ער זעט גארנישט דריי דריי דריי, נישט דריי דריי, איינס איינס איינס, אחד יחיד ומיוחד. ער זעט איין מענטש, ער זעט גארנישט נישט. ער זעט נישט עפעס אנדערש. אזוי רעדט זיך עס, ווען ער האט זיך געהערט וואס ער האט געזאגט. און דער ר' בנימין דויטש, ער דארף אריבערגיין אזא שווארצע טאג, ער האט געוואוסט אבער איינס איינס איינס, שפעטער האט ער געזען דארטן דעם לעכטיגן טאג. כולן שוין לטובה. איר פארשטייט? אברהם אבינו, אברהם אבינו, געגאנגען צו די עקידה, יא? איר ווייסט די מדרש שטייט יענע וואך האט זיך א די שטן האט זיך געפרובט אין אלע מעשה, האט זיך פארשטעלט פאר א טייך, פאר א טייך, ער גייט ביז דא, אה! און שרייט הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, דעמאלטס איז געווארן אויס טייך. וואס זאגט איר, וואס וואלט יעדער איינער געטון ווען ער זעט א טייך? אַ טייך! ער האָט זיך אָבער יעצט פאַרשטעלט, ווי אַזוי איז געגאַנגען אברהם אבינו ווייטער? ער האָט געוואוסט אַז, ער האָט געוואוסט ס'איז אַ פאַרשטעלער. ס'איז געווען דאָ רבי בנציון אפטער, ווער ס'געדענקט אים דאָ, נו, ווער ס'געדענקט רבי בנציון אפטער? בנציון אפטער איז געווען פון פאַרן קריג אַ זקן מופלג, וואָס האָט זיך דאָ געדרייט ביי די גדולי הדור אַסאַך. און דער בנציון האט דערציילט, ער איז געווען א בראסלעווער, ער זאגט אין חוץ לארץ, פארן קריג איז נישט געווען אזא מושג פונקט ווי היינט, מען איז נישט געגאנגען בית החיים, נישט ערב שבת איז מען נישט אריינגעגאנגען קיין בית החיים, ווייל נאך חצות, מען קען נישט גיין נאך חצות, מוצאי שבת איז מען נישט געגאנגען בית החיים, ביינאכט ווער האט אריינגעטרעטן בית החיים מ'האט געציטערט פון די מצבות, ווער איז אריינגעגאנגען בית החיים? ממילא ר' בנציון אפטער איז געווען א ברסלב'ער, ער האט אז איז נאר ער געגאנגען גיין א ברסלב'ער התבודדות אין בית החיים קיינער טרעט דאך נישט אריין, און ער האט געמאכט התבודדות איר ווייסט דאך מיט די ברסלב'ער קרעכץ אזוי אוי מנוול ארויס שרייט ער דעם יצר הרע און די קולות וברקים שוין ארלעדיגט. קיצור ס'איז געווען אפאר וואכן, מאכט ווי ענדערוויל זיי מאכן עפעס א שטיקל. ער שטייט דארט מאכט התבודדות גייט מען מאכן א שטיקל וואס און זיי מאכן נעבאכען און זיי האבן עס געמאכט מ'האט גענומען איינער מ'האט אים פארשטעלט מיט ווייס פון קאפ ביז פיס מיט תכריכן תכריכן פון קאפ ביז פיס אנגעטוהן מיט תכריכן דעם קאפ האט מען נאך באנדאזשירט פונקט ווי דארטן אין טהרה ער זאל נישט דערקענען גארנישט און ווען ר' בנציון אפטער האט אנגעהויבן דעם ערשטן קרעכץ פון די התבודדות אוי דער ערשטער דאס האט ער אים ארום גענומען ר' בנציון אפטער דרייט זיך אויס מען האט געזען יענעם מיט תכריכים האט אים געגעבן א באקס אז אויך צום תחיית המתים האט ער זיך נישט געקענט אויפהייבן פון אזא זעץ האט ער געגעבן אזא באקס און האט אים געזאגט ממה נפשך ער האט צו יענעם געזאגט ממה נפשך בין טאמער איז ער א טויטער בין איך א לעבעדיגער און א טויטער זאל ער צוריק גיין טאמער איז ער א לעבעדיגער מאכט דא א שפיל קומט אים ערשט א באקס רבותי, איך פרעג אייך דא, ווען איינער פון אייך זאל זיין אין בית החיים, איינער פון אונז אלעמען איז דא אין בית החיים, ער זעט פלוצלינג איינעם מיט תכריכים, וואס דאכט מען וואלט געדארפט א פסיכיאטער צוועלף חדשים וואלט געדארפט נעמען טעבלעטן לפחות, ניין? און ווי האט ר' בן ציון אפטער ווייטער געגאנגען? ער האט געוואוסט איין זאך, ער דארף התבודדות, ער זעט נישט עפעס אנדערש, ער זעט נישט, דא שרייט ער צום אייבערשטן, ער רעדט צום אייבערשטן, געענדיגט. כ'מיין צו זאגן מ'זאל זיין מען האט השגות אין אברהם אבינו, אברהם אבינו זעט א טייך, ווי איז דאס געגאנגען ווייטער? האט געזען א טייך! איך זעה נישט קיין שום פארשטעלעכצער, איך האב איין זאך רצון השם, דריי דריי דריי, איך זעה נישט עפעס אנדערש, רצון השם ס'איז אלס פארשטעלטע מעשות. יעדע בחור און אינגערמאן דרייט זיך ארום מיט אסאך פארשטעלעכצער דורכן טאג, דא פארשטעלט זיך דא, דאס פארשטעלט אלס פארשטעלעכצער. דו האסט איין זאך רצון השם, דו האסט א אייבישטער, דו ביסט מיטן אייבישטן, דו לעבסט מיטן אייבישטן און דו גייסט ווייטער מיטן אייבישטן און דו ווערסט נישט נתפעל פון קיין שום ניסיון, פארשטעלעכצער, אברהם אבינו אויף דעם זאגט מען עשרה נסיונות נתנסה, כולן שוין לטובה, אלץ איז געווען ביי אים לעכטיג און זיס. אמאל איז פארשטעלט דעם בחור ס'איז שווער, ער קען נישט ארויסגיין פון בעט אזוי ווינטער אינדערפרי פארטאגס, ער קען נישט! ס'איז פארשטעלט אוי! מיר זאגן אין די וואך א ווארט אליעזר האט געגעבן פאר רבקה שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם יא דער עולם געדענקט דעם פסוק אליעזר האט געגעבן פאר רבקה שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם רשי זאגט די שני צמידים איז די צוויי לוחות עשרה זהב איז עשרת הדברות קעגן די עשרת הדברות. וואס האט ער, וואס האט ער געוואלט מרמז זיין? ער זאגט פאר רבקה, ס'האט זיך דא געדארפט גרינדען א אידישע פאלק, יא? שני צמידים די שתי לוחות, עשרה זהב עשרת הדיברות, וואס איז? ס'איז דא איינער וואס איז נישט קיין בר דעת, ער זעט צוויי צמידים, ס'איז מיר שווער, אוי, ס'בינדט פינקט ווי אזיקים, פינקט ווי קייטעלעך. פינקט ווי קייטעלעך, ס'איז מיר שווער אוי ס'שטערט מיר אה איך קען נישט. דער וואס איז א מבין ווייסט אז עס איז גאלד, וואס שווערער ס'איז איז נאך מער גאלד, שני צמידים עשרה זהב משקלם, ווער ס'האט נישט קיין שכל אוי דא א נסיון און ער וויינט ער וויינט א פארשטעלעכץ ער וויינט, ווער ס'האט שכל ווייסט אז דא איז די גאלד, דא ביסטו מקושר צום אייבערשטן, דא די שוועריקייטן דארטן איז די גאלד, שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם, דא איז די גאלד. דא איז די גאלד. דא איז די גאלד, דא איז די שמחה. אה! מיט די אמונה וואס אונז שמועסן מיר. די וואך א אמונה, די וואך א פרשה פון שידוכים. איז געווען עפעס א מיידל דא. זי האט מ'האט געדארפט דארטן געלט אין שטוב, האט זי אנגעהויבן צו ארבעטן עפעס א געשעפט. און געארבעט אין א געשעפט, איר ארבעט איז געווען נאכמיטאג. נאכמיטאג ביינאכט, זי האט געדארפט נאך וואס מען האט פארמאכט די געשעפט, האט זי געדארפט מסדר זיין די חפצים, אז קונים האבן גענומען זאכן, זיי האבן נישט צוריק געלייגט אויפן פלאץ, געדארפט מסדר זיין די געשעפט שוין. די ערשטע טאג וואס זי בלייבט אין געשעפט, זי איז געבליבן אין געשעפט די ערשטע טאג נאך מען האט פארמאכט די געשעפט, פלוצלינג אריינגעקומען א גאסט, ווער? די באס, די בעל הבית. אפילו עס איז געווען דארטן עפעס א היתר אין דיני יחוד, זי האט נישט געוואלט קיין היתרים און גלייך אפגעלאזט די געשעפט. צווייטן צומארגנס, די באס קומט נאכאמאל אריין. אוי, נאכאמאל! זי אהיימגעלאפן זאגן טאטן איך טרעט נישט אריין דארטן מער, איך דארף נישט די געלט, איך דארף גארנישט, איך טרעט נישט אריין דארט נאכאמאל. אפילו עס איז געווען א היתר, איך וויל נישט הערן פון קיין שום היתר. אריבער אפאר טעג איז עפעס איינע פון די ארבעטארס אין די געשעפט האט געטראפן די מיידל געפרעגט פארוואס האסטו אויפגעהערט צו ארבעטן האט זי געזאגט כ'ווייס נישט כ'זוך נישט קיין היתרים בשום פנים ואופן נישט כ'האלט נישט דערביי א גדר אין יראת שמים וועל איך נישט מוותר זיין בשום איין פנים ואופן די ארבעטאר דארטן זי זי האט געהאט א שוועסטער וואס מ'האט גערעדט פאר די מיידל'ס ברודער א שידוך, מען האט עס שוין גערעדט א יאר צייט, א יאר צייט האט מען גערעדט דעם שידוך, אבער זיי האבן נישט געוואלט, ווייל זיי האבן געהאלטן אז די שטוב איז נישט אזוי גענוג אפגעהיטן פאר זיי, עס איז נישט אזוי גענוג שמור, עס איז נישט גענוג, נישט גענוג שמור, זיי זענען מער פרום, מער ערליכער, מער. די ארבעטער האט געהערט אזא מעשה וואס איז דא, איז געווען דא מיט די שוועסטער פון דעם בחור, א שוועסטער פון דעם, דאס איז דאך, זי איז דאך געווען א שוועסטער, איז זי אהיימגעלאפן זי זאגט פאר אירע עלטערן, וואס דא טוט זיך, אז ס'איז אזא בית שמור, זעסט דאך תולדותיהם כיוצא בהם, זעסט דאך וואס וואס די טאכטער דא, דריי טעג נאכדעם האט מען געענדיגט דעם שידוך, פאראיאר מאנטאג פרשת וירא האט זיך געענדיגט די שידוך.

עס איז דא השתדלות און עס איז דא אמונה, די וואך דער ווילנא גאון זאגט א שיין ווארט, די פסוק שטייט דאך וישקול אברהם לעפרון, דארטן ווען ער האט געבעטן די ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, זאגט די מדרש, פארוואס איז עפרון חסר וו שטייט דאך דארטן, כ'מיין עפרון שטייט חסר וו, איז די מדרש זאגט אזוי, נבהל להון, נבהל להון הייסט דערשראקן אויף געלט, יאגט זיך אויף געלט, איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו, ס'וועט אים נאר פעלן פון דעם, יאגעניש, יאגעניש, נבהל להון, געיאגט אויף געלט, איש רע עין ולא ידע, ער ווייסט נישט כי חסר יבואנו, ס'וועט אים נאר פעלן פון דעם, זה עפרון חסר ו', אזוי דער מדרש די וואך. זה עפרון חסר ו', זאגט די ווילנא גאון זייער א שיין ווארט, ער זאגט אז יענע וואך שטייט אז אבימלך האט געגעבן פאר אברהם אבינו וויפיל? אלף כסף, ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך, ער האט אים געגעבן טויזנט, טויזנט, אברהם אבינו האט נישט געוואלט נוצן אבימלך'ס געלט, גוי'שע געלט האט ער נישט געוואלט נוצן, אויף וואס יא? אויף א קבר וועט ער עס נוצן, אין דרערד אריין, פארוואס נישט? אה? ווען עפרון רעדט נישט קיין ווארט וויפיל וואלט ער געקריגן טויזענט? אז ער האט גערעדט ארבע מאות שקל כסף ווי חסר וא"ו ער נעמט ער פעלט זעקס זעקס הונדערט? פארוואס איז אים פעלט זעקס הונדערט? ווייל ער איז נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו עס וועט אים נאר פעלן וועגן דעם זה עפרון חסר וא"ו אזוי טייטשט טוט טייטשן די ווילנער גאון די וואך. ס'איז אזא שטייגער וואס מ'דארף וויסן פאר ארום און ארום. נישט קיין השגה, ס'איז געווען די מאור עיניים, די הייליגע מאור עיניים דערציילט ער איז געווען א יתום, ער איז געוואקסן ביי א פעטער, און דער פעטער האט געמאכט אביסל הבדלים צווישן זיינע קינדער מיט מאור עיניים. די מאור עיניים איז געווען א יתום, ס'טייטש די מאור, זיינע קינדער האט ער געגעבן ברויט מיט פיטער און פאר אים אן פיטער. עס האט אים וויי געטון. איין מאל ווען דער פעטער איז נישט געווען אין שטוב, ווען דודי ירד לגנו, ווען ער איז נישט געווען, איז דער מאור עיניים ארויף געגאנגען, געכאפט דעם צנצנת פון דער פיטער, און האט גענומען דער ברויט און געגעבן א שמיר, האט דאך געהאט דער ברויט וואס ער האט גענומען, און האט גענומען צו שמירן אויף דער ברויט. ער האט גענומען צו שמירן אנגעהויבן צו עסן נו האט ער געזעהן ס'איז טיט ס'איז נישט קיין פיטער ס'איז טיט האט ער פארלוירן די ברויט אויך ער האט שוין נישט געהאט קיין ברויט האט ער געזאגט אז דעמאלטס האט ער זיך אויסגעלערנט אז מען זוכט זיך א זאך וואס איז נישט דיינס פארלירט מען דיינס אויך אז מען זוכט א זאך וואס געהערט נישט צו אים פארלירט ער וואס געהערט צו אים אויך ער האט פארלוירן די ברויט אויך נבהל ווערט א סוגיא פון מאור עיניים אבער דא זאגט דער מדרש די וואך נבהל להון איש רע עין בארואיג זיך, דער אייבישטער ווערט, בארואיג זיך. אזוי ארום, ויצחק בא מבוא באר לחי ראי זאגט דער מדרש אין די וואכעדיגע סדרה, סוף פרשה, ויצחק בא מבוא באר לחי ראי ער האט א לשון דער רבי ר' העניך זאגט, יצחק מיינט דאך שמחה, מהיכן בא שמחה לאדם? וויאזוי ווערט א מענטש פרייליך? ווייסט ווי אזוי? זאגט דער רבי ר' העניך מבוא באר לחי שכאשר מיישב בדעתו א לחי ראי שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל רגע לחי ראי דער לעבעדיגער שטייט דאך און קוקט אויף מיר דער לעבעדיגער דער רבונו של עולם ווי ווי שטייט ווייטער והוא יושב בארץ הנגב אפילו טאמער ער איז מנוגב אזא טריקענער א טריקענער גולם אפילו אזא איינעם אויכעט לחי ראי די אייבישטער דער לעבעדיגער שטייט און קוקט אויף אים שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בכל רגע הגם שיושב בארץ הנגב טריקען ואין לו כלום עם כל זה הקדוש ברוך הוא משגיח עליו תמיד לטובה מזה בא שמחה פון ווי קומט שמחה ויצחק פון ווי קומט שמחה מבוא באר לחי ראי ער ווייסט דער לעבעדיגער דער בורא עולם שטייט און קוקט אויף אים כסדר ווען אפילו ווען יושב בארץ הנגב אפילו ווען ער איז א טריקענע דער דגל מחנה אפרים זאגט אביסל אנדערש פארקערט זאגט א אנדערער ער זאגט יצחק מיינט יראת שמים זאגט ער ווייס ווי אזוי ביי יצחק ווי אזוי יצחק איז דאך גבורה יראת שמים מיט גבורה יראה יצחק גבורה ווייס ווי קומט יראת שמים מבוא באר לחי רואי אז מ'ווייסט אז דער אייבישטער שטייט און קוקט אויף מיר די גאנצע צייט פון דעם קומט יראת שמים ווייל דער אייבישטער שטייט און קוקט

אויב וואס דו זאגסט רש"י ווייל שטייט געדאפלט שני חיי שרה אז כולן שווין לטובה, מה יאמר רש"י שני חיי ישמעאל? רבותי, איך ליין- איך ליין אייך פאר יעצט א לשון פון תוס', מורא'דיג. לשון פון ראשונים כמלאכים. זאגט תוס' איכא למימר שעשה תשובה. ער האט דאך תשובה געטון. שטייט אז ישמעאל עשה תשובה, רש"י. וגר שנתגייר איז כקטן שנולד דמי, און אין דעם רגע וואס מען טוט תשובה איז כקטן שנולד. איז וכל השנים שהיו קודם לכן, די אלע יארן וואס איז געווען פריער, כל הרע שעשה לא נחשב לכלום. ס'איז כאילו, והיינו, והיה כמי שעשה תשובה כל ימיו, ס'איז כולן שווין לטובה. געהערט א תירוץ פון תוספות. וויבאלד ווען מ'איז מהרהר בתשובה ווערסטו דאך וואס? כקטן שנולד. און ישמעאל האט דאך תשובה געטון וכל השנים שהיו קודם לכן די אלע יארן, כל הרע שעשה די אלע שלעכטע זאכן לא נחשב לכלום, כאילו האט געווארן והיה כמי שעשה תשובה כל ימיו. איך זאג אייך, איך גיב מיר א קוק וואס איז דאס, צו ס'איז, דאס איז נישט קיין באר הפרשה, ס'איז תוספות. אה? ס'שטייט גראדע אין באר הפרשה, די תוספות ווערט געברענגט באר הפרשה, אבער ס'איז נישט געווען ס'איז תוספות אבער זי. מורא'דיגע ווארט, א מענטש מהרהר בתשובה וואס ווערט ווען כולן שווין לטובה, אלס ווערט זי דאס לטובה. ס'איז געווען איינער פון גדולי הדור. זי זאגט נאר, די זאגט צו גיין צו מומד, די זאגט האט מיר האט דאס תשובה טון. נישט דעם זאגט צו גיין א קליינע צימער, דאן ווען שטוב די פון דיין פלאץ ביסט אויף דעם מאמענט, קענסט דאס מסדר זיין.

מען מאכט דאך שהחיינו וואס אויף וואס מאכט מען שהחיינו אויף רימון אל די וועלט פירט זיך אויף דער רימון יא דער רימון א שהחיינו איז דער קאפ די טאכטער דארט אריינגעקלאפט ער איז שוין געשטאנען ביים טיש דארט מאכט דער שוין געשטאנען האט זי אריינגעקלאפט דארט אין פענסטער און זאגן דעם רעבן אז ס'איז נישטא קיין שהחיינו ווייל דער רימון איז פארווארעמט דער רימון איז פארווארעמט, און נישטא ווי מען קען נישט מאכן, אזוי אויפן פלאץ, מען מאכט דאך נישט א שהחיינו, ביי קידוש מאכט מען דאך, אזוי אויפן פלאץ, האט דער זיידע זיך אן וואס געזאגט, נו, אויב אזוי וועל איך תשובה טון, וועל איך מאכן א שהחיינו על הולדת הבן, כקטן שנולד. און עס פאנגט אן עפעס אזוי גלייכן, נו, אויב אזוי וועל איך תשובה טון, וועל איך מאכן א שהחיינו, אויף א מינוט, מען טוט און מען האט א שהחיינו. איך ווינטש דעם עולם זיין מצב פארן שהחיינו, יא. אבער וואס זאל איך מאכן אשר יהיה מיר מאכן די זאך ווי טעם דו קענסט אויפן וועג האסטו תשובה טון ער האט מורא ער קרעכצט ער קען נישט ער האט מורא צו גיין צום עמוד ווייל ער איז נישט בסדר זאגט ער בסדר נו אויפן וועג זיי זיך מסדר קער הייב אויף די שקל פון דער ערד הייב זיך אויף פון די בלאטע נו מאך נישט קיין גרויסע עסק ער האט איבערגעזאגט אמאל הרב שך, ער איז געווען ביים חפץ חיים, ער האט עס געזאגט בשם די פאנעוויזשער רב, די פאנעוויזשער רב איז געווען ביים חפץ חיים, ביי רב איז דער רב אין פרשת חיי שרה און האט נאכגעזאגט דעמאלטס א מורא'דיגע ווארט דער חפץ חיים. חפץ חיים האט דעמאלטס געזאגט א מורא'דיגע ווארט דארף אביסל אריין גיין אין די ביינער. רש"י הקדוש זאגט די וואך, יפה שיחתן של עבדי אבות, יותר מתורתן של בנים, אין מדרש שטייט עס מער, ווי זאגט דער מדרש פארוואס די רייע מער מתורתן של בנים, דער מדרש זאגט אזוי, שהרי דם השרץ מטמא כבשרו, דאס אז דם השרץ, שרץ, דם, דם פון שרץ איז מטמא כבשרו, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? פון א איבעריגע ו', וזה לכם הטמא. הלכות שחיטה, פון ווי איז גאנץ הלכות שחיטה? פון דריי ווערטער שטייט וזבחת כאשר צויתיך. הלכות שבת, זאגט די גמרא ס'איז הררים התלויים בשערה פון א אות'ל פון אותיות פון די קליינע ווערטעלען פון ווערטער, און ואילו כאן, שיחתן של עבדי אבות זאגט די מדרש שתיים ושלש דפים בספר, שתיים ושלש דפים, די צייט פון פסוקים, ווי אליעזר עבד אברהם זאגט והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת, און ער רעדט צו איר און ער חזר'ט עס איבער נאכאמאל פאר לבן, און ווייטער.

מנהג שבעולם, יעדער איינער האט א קינד אויף שידוכים איז ער מתפלל. מתפלל זאל א חתן ווערן, ווער בעט נישט? זאגט ער ווי איז אבער טאמער זיין זון איז די בעסטע בחור פון די בעסטע ישיבה? א שטייגער, די בעסטע בחור פון די בעסטע ישיבה. זאגט ער דער טאטע וועט אויך מתפלל זיין, ער וועט מתפלל זיין, ער וועט מתפלל זיין ווייל מען דארף מתפלל זיין, אבער ווי טראכט ער ביי זיך, זאל די מחותן מתפלל זיין, זוכה זיין, זאל די מחותן ענדיגן צוויי מאל תהילים ליל ראש השנה זוכה זיין צו אזא בחור? הא? ער וועט מתפלל זיין ווייל מען דארף דאווענען אבער ווי איז האט ער ממשיך געווען חפץ חיים טאמער די טאטע איז א מיליארדער א גרויסע גביר ער וועט אויך מתפלל זיין אבער ווי זאגט ער זאל יענער מיר נאכלויפן אין הארץ די תפילה איז נישט כעני בפתח די תפילה איז נישט ממעמקי הלב ער דאוונט מען דארף דאווענען ווייל ער פארשטייט אדער ער האט די בעסטע בחור אדער ער איז א מיליארדער זאל יענער מיר נאכלויפן חפץ חיים ממשיך געווען ווי אזוי טאמער אלע ביידע אויך ער האט די בעסטע בחור פון ישיבה, פון די בעסטע ישיבה, א אויסגערופענער בחור, און ער איז נאך די גרעסטע מיליארדער פון די וועלט, און צוגעלייגט א יחסן אויך, די גרעסטע יחסן, נו וואס וואלט דעמאלטס געווען? ער וועט דאווענען ווייל די גמרא זאגט מען דארף דאווענען, אבער ער וועט נישט דאווענען ממעמקי הלב, ס'וועט נישט זיין אזוי ממעמקי הלב. דאס איז דא געווען, זאגט דער חפץ חיים, אליעזר עבד אברהם גייט ארויס ער האט די בעסטע בחור, די הייליגסטע יצחק אבינו ער האט יצחק נאזר בגבורה, יצחק עקידה, ער האט דא יצחק אבינו, ער האט די גרעסטע מיליארדער, פארוואס די חז"ל זאגן וכל טוב אדוניו בידו די וואך, שטר מתנה האט ער אים געגעבן, אברהם אבינו האט אלץ איבערגעשריבן פאר יצחק'ן, אברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, אלץ איבערגעשריבן פאר יצחק, די גרעסטע מיליארדער, די הייליגסטע בחור, די גרעסטע יחסן, און אליעזר עבד אברהם שטעלט זיך דאווענען השם אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד, כאילו איך האב דא צו טון מיטן דפוק פון די ישיבה וואס טוה איך דא מיט אים דערבארעמדיגער האב רחמנות ועשה חסד, און כאילו איך האב דא די, זאגט ער אזא תפילה. איז גרעסער פון תורה. אז א מענטש זאל וויסן דא אין הארץ וואס די בעסטע בחור די גרעסטע מיליארדער אן קיין תפילה פייג, אן קיין אן דעם אייבערשטן גארנישט, פארגעס, אן קיין תפילה האסטו גארנישט, אן דעם אייבערשטן האסטו גארנישט. דער הרגש אז א מענטש זאל וויסן ער איז תלוי אינעם אייבערשטן, בכל עת ובכל זמן אן דעם אייבערשטן האסטו גארנישט, דאס איז גרעסער פון תורה. אן דעם אייבערשטן גארנישט, און מיט דעם אייבערשטן אלעס. אזוי זאגט דער מדרש די וואכעדיגע סדרה, דער מדרש זאגט, רב חגי בשם רבי יצחק אמר, הכל צריכין לחסד, אלע מוזן אנקומען צו חסד צו תפילה, ווייל אפילו אברהם, זאגט דער מדרש, שהחסד מתגלגל בעולם בשבילו, וואס די גאנצע חסד אויף די וועלט איז בשבילו, נצרך לחסד, ווייל זעסט דאך שטייט ועשה חסד עם אדוני אברהם. אברהם אבינו שכל חסד שבעולם מתגלגל בשבילו דארף אנקומען צו חסד און יעדער איינער זאל האבן די ים מיט זכיות דו דארפסט דו מוזט האבן תפילה ועשה חסד דער חידושי הרי"ם זאגט אויף דעם מדרש מילא אברהם אבינו דארף אויך אנקומען צו חסד פארשטיי איך אבער ווי פאסט עס אז די גבאי רעדט אזוי אליעזר עבד אברהם אזוי זאגסטו אויפן רבי'ן ועשה חסד עם אדוני די גבאי דארף וויסן אז די רבי די רבי איז אלצדינג ווערט חידושי הרי"ם זאגט דעם לשון כי אברהם אבינו עליו השלום היה רבי טוב איז געווען א גוטע רבי והכניס היטב בלב תלמידיו שאין לאדם כלום אצל בורא יתברך שמו רק בחסד האט גוט אויסגעלערנט די גבאים מיט די תלמידים אז אן קיין תפילה אן קיין חסד איז דא גארנישט זיי זיין די גרעסטע בעסטע גרעסטע

איין קרוב לפני המקום, דו זוכסט דעם אייבערשטן, ער זוכט אים דא, ער זוכט אים דארט, ער זוכט אים, וואו איז די נענסטע פלאץ צום אייבערשטן וואו? אין קרוב לפני המקום כלבו של אדם, דא, די הארץ אני טרם אכלה לדבר אל לבי שנאמר צור לבבי וחלקי אלקים לעולם.

די בית ישראל האט געזאגט אמאל איינער איינער וואס האט געדארפט ווערן דארטן גבאי הויז-בחור איינער וואס האט געדארפט ווערן דארטן גבאי און פאר ווען ער איז געווארן גבאי האט ער מיר געזאגט א ווארט אזוי אז זיין טאטע די אמרי אמת האט געזאגט די וואכעדיגע סדרה דארט אין זימער אבער סדר זיין שטייט דארטן ויושם לפניו לאכול מ'האט געברענגט פאר אליעזר עבד אברהם לבן און בתואל געגעבן דארטן צו עסן ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דברי ויאמר דבר, הייב אן צו רעדן, ויאמר האט אנגעהויבן צו דערציילן עבד אברהם אנכי. האט אים ר' הערצל געזאגט פאר דעם, דער וואס דארף ווערן גבאי, ער זאגט אזוי, האט אים ר' הערצל געזאגט, וישם לפניו לאכול, האט אים געזאגט, האט אים געזאגט עס, ויאמר לא אוכל, איך קען נישט עסן עד אם דיברתי דברי, איך דארף דאווענען. ויאמר האט אים לבן געזאגט, דבר, נו, געדאוונט! ויאמר נע, עבד אברהם אנכי, ס'גייט נישט אזוי שנעל. געלאסן, איך בין א גבאי פון א רבי'ן, עבד אברהם אנכי. דבר, נו, געדאַוונט. ויאמר עבֿד אַבֿרהם אָנכי, געלאַסן, אַז די זוגה בית טובֿה און מע גייט זוכן דאָ אויס אַ בחור, מוז וויסן, אַ דאַווענען דאַרף זײַן ווי אַ גבאי, עבֿד אַבֿרהם אָנכי. על-כּל-פּנים, אָ, על-כּל-פּנים, איינער האָט אים אַ מאָל געזאָגט פֿאַרן סאַטמאַר רבֿ, האָט מען געזאָגט אויף עפּעס אַ רבֿ, אַז ער איז אַ אָדם-גדול. מע זאָגט מיר, אויף עפּעס אַ רבֿ, האָט מען געזאָגט, ער איז אַ אָדם-גדול. האָט דער סאַטמאַר רבֿ געפֿרעגט, איר האָט אים געזען דאַווענען? מען פרעגט וואס איז ביים דאווענען זעט מען ס'איז א אדם גדול? האט ער געזאגט דער מדרש זאגט די וואך ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק אמר רב הונא זאגט דער מדרש צפת זי האט געזען שידו שטוחה בתפילה אמרה ודאי אדם גדול הוא דערפאר האט זי געפרעגט מי האיש הלזה אזוי זאגט רב הונא אמר רב הונא צפת ותישא רבקה את עיניה ותיפול מעל הגמל, זי האט געפרעגט מי האיש הלזה הבא לקראתנו, אמר רב הונא צפת, זי האט געזען שידו שטוחה בתפילה, אמרה ודאי אדם גדול, דערפאר האט זי געפרעגט, דאס הייסט אז דא זעט מען אדם גדול, מען האט געפרעגט אמאל דעם חזון איש וויאזוי מען קען בוחן זיין צו א בחור איז א ירא שמים, צו קוקן ביים דאווענען, מ'זאל אים נאכקוקן ביים דאווענען. אזוי זאגט דאך דער חרדים אין פרק סמך וו מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו זאגט ער אז פונקט ווי דער צורף און מצרף מיט דעם כלי וואס איז מצרף איז מען בודק ווי די גאלד איז און די זעלבע זאך וועסט בודק זיין ווי דער מענטש איז לפי מהללו ווי אזוי ער דאווענט יא, רבותי, די וואך זעט מען וואס איז וואס א דאווענען, ויצא יצחק לשוח בשדה. לשוח הייסט ער רעדט צום אייבערשטן. דער חפץ חיים שרייבט אין ליקוטי אמרים פרק יוד. ש, זאגט ער שזה עיקר התפילה, א מענטש רעדט זיך אויס צום אייבערשטן, ער רעדט זיך אויס. ער רעדט, ער רעדט, ער גיסט אויס דעם דעם הארץ צום אייבערשטן. זאגט דער חפץ חיים אויף דעם, שזה עיקר התפילה, שטייט די וואך לשוח בשדה, רעד צו אים, כי בכל התפילות כבר הרגלנו בהם, די דריי שמונה עשרה'ס, וחסר בכוונת הלב, זאגט ער פעלט דא עפעס אין כוונת הלב, הא? ער איז זיך משתדל, מ'האלט אין זין יעדע ווארט, אבער, זאגט ער כשאדם משוחח עם קונו ער רעדט זיך אויס צום אייבערשטן נובע שיחתו מעומקא דליבא, דא גייט עס ארויס מעומקא דליבא גייט עס ארויס. אזוי ברענגט די אלשיך הקדוש, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, ווען דו ביסט איינגעפאקט אין א כאב, יא, לפני השם ישפוך שיחו, גיב עס א גיס אויס מיט א שמועס צום אייבערשטן, זאגט די אלשיך הקדוש, ווען דו רעדסט אויס צו איינעם, ס'טוט דיר עפעס וויי, רעדסט אויס צו איינעם ווערט דיר לייכטער אויפן הארץ, א יא, זאגט די אלשיך הקדוש, טאטש לפני השם ישפוך שיחו, כמי ששופך כלי מים, גיסט עס אויס, כן שופך כל צרותיו שבקרבו, גיסט אויס די. צרות החוצה, אומר בלבבו אדברה וירווח לי, איך רעד עס אויס צום אייבערשטן און יעצט מיר ווערן לייכט. דאס איז די עיקר תפילה זאגט דער חפץ חיים, די ווארט איז דער אלשיך לפני השם ישפוך שיחו, חפץ חיים ברענגט אז דאס איז די עיקר תפילה, עיקר תפילה, רעדט אויס צום אייבערשטן. ברענגט ר' משה מידנער, זיין יארצייט איז מארגן ביינאכט. מארגן ביינאכט איז די יארצייט זיינע. ר' משה מידנער האט געזאגט אמאל פאר ר' הערשל קריניקער, האט ער אים געזאגט זיבן וואכן פאר ער איז אוועק, ווען ס'וועט דיר טרעפן א ענגע מינוט אין די צרה און מצוקה, זאלסטו זאגן צוויי קאפיטלעך תהילים, שפעטער זאלסט זיך אויסרעדן צום אייבערשטן אויף דיין שפראך, רעד צו אים אויף דיין שפראך, און האט ער אים געזאגט זאלסט רעדן קלאר, אן קיין גמגומים און אן קיין רמזים, זאלסט רעדן קלאר, אן קיין, און איך בעט דיך זאלסט מיך אויך מזכיר זיין דעמאלטס משה בן רחל. זאלסט מיך אויך דעמאלטס מזכיר זיין משה בן רחל. דאס איז א תשובה פון שיחות און שלאף די אבות, יוסף מיט רות מיט די בנים. שיחות און ער רעדט צום אייבערשטן, נישט ער לויפט, ער דארף כאפן, יעצט זמן, יעצט זמן, ס'איז עושה תפלתו קבע, אין תפלתו, אוודאי דארף מען וויסן זמן תפילה, אבער וויסן דעם, דעם זיך אויסרעדן צום אייבערשטן. יא, די וואך א פרשה פון שידוכים. פרשה פון שידוכים, מען מאכט אויף דעם א ספעציעלן שמועס אין דער פרשה, אבער אביסל, אביסל גרגירים מיר יעצט רעדן. דער ס'איז דער דער ווארט פון די חזון איש פלעגט זאגן אז אין די גרעסטע הסתר פנים די גרעסטע הסתר פנים האט רבונו של עולם איבערגעלאזט פענסטערס מען זאל אים קענען זען ביי שידוכים עס קומט צו צו שידוכים דא א איד אין ירושלים פארשטיין וואס דאס הייסט וואס הייסט פענסטערס דא א איד אין ירושלים ער הייסט רב מרדכי וועבער ער האט זוכה געווען צו זיין משרת בקודש לפני ולפנים ביים הייליגן בעלזער רב זכותו יגן עלינו ער דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, דער ר' מרדכי וועבער זאגט שיעורים, און ער זאגט ווי ער גייט זאגן א שיעור יעדן טאג, ער פארט מיט א באס, נארמאל אין די שעה וואס ער פארט זאגן דעם שיעור איז די באס נארמאל ס'איז נישט פול, ס'איז נישט פול, עפעס א טאג ווארט ער אויפן באס, די באס קומט אן געפאקט. ער ווארט אויפן צווייטן באס, געפאקט! וואס גייט דא היינט פאר? די דריטע באס, געפאקט! די פערדע באס איז ער ארויף. שוין. ר' מרדכי וועבער זעצט זיך אוועק אויפן באנק. מטבע הדברים, ער איז געווען משמש ביים בעלזער רב לפני ולפנים, בעלזער רב זכרונו לברכה, און מטבע הדברים האט זיך איינער צוגעזעצט צו אים, וויל ער הערן עפעס פון רב זכרונו לברכה, לאמיר הערן עפעס. שוין. און ר' מרדכי וועבער האט גערעדט מיט אים, ער האט גערעדט, דערציילט פון בעלזער רב זאכן, אינמיטן זאגט ר' מרדכי וועבער פאר דעם וואס האט זיך אוועקגעזעצט לעבן אים, אז ס'איז געווען די קאפא, קאפא, קאפא איז דאך נישט ביי די נאציס ימח שמם, ס'איז געווען קאפא דאס איז געווען אידן וואס האבן עפעס אזוי, ווייל זיי האבן זיך געוואלט חנפ'ענען צו די נאצים, ליידער נישט קיין, האבן זיי, האבן זיי געפייניגט אנדערע אידן. קאפא איז זייער נישט קיין שיינער נאמען געווען, עס איז נישט בכבוד'יג זיך משדך זיין מיט קיין קאפא, בכלל נישט. א קאפא, האבן געפייניגט אידן, זיי האבן געפייניגט, זיי געווען ממונים פון דעם פון די נאצים, ימח שמם, און זיי האבן געפייניגט אידן. איז ר' מרדכי וועבער רעדט אזוי מיט דעם, ס'איז געזעצן לעבן אים, האט ר' מרדכי וועבער אים געזאגט אויף עפעס א נאמען, זאגט ער אים, איך האב אליין געהערט פון רב זכרונו לברכה אויף דעם נאמען אז ער איז געווען א קאפא אבער נישט געווען פונקט ווי אלע קאפאס, ער האט נישט געפייניגט אידן, פארקערט ער האט געהאלפן אידן, ער האט מיך אויך געהאלפן, אזוי בעלזער רב זכרונו לברכה, ער איז נישט געווען ווי אלע קאפאס, ער האט נישט געפייניגט אידן, ער האט געהאלפן אידן, ער האט מעך אויך געהאלפן. צומארגנס קריגט מרדכי וועבער, ר' מרדכי זאגט ער האט געקריגן א טעלעפאן ביים מיטאג פון עפעס א איינעם, ער זאגט אים איך מאך היינט תנאים, טו מיר א טובה, קום צו צום תנאים, פרעגט ער אים, וויאזוי הייסטו? איך קען דיר נישט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט. טו מיר א טובה, איך וויל דו זאלסט קומען. א טובה טון א אידן, איך ווייס נישט ווער דאס איז. איך גיי אריין אין זאל, ווי איך גיי אריין אין זאל, דער מחותן גיבט א לויף נאך קעגן מיר, ער זאגט, ר' מרדכי! פרעגט ער, ווער ביסטו? ר' מרדכי, איר זענט דא די הויפט שדכן. פרעגט ער, וואס איז געשען? זאגט ער, די שידוך רעדט מען שוין, דעם בחור רעדט מען מיר צוויי יאר, איך האב נישט געוואלט הערן פון דעם שידוך, פארוואס? דער בחור איז א תכשיט, דער בחור א תכשיט, אבער זיין זיידע איז געווען א קאפא. זיין זיידע איז געווען דער איד, דער וואס האסט נעכטן גערעדט. איך האב געוואוסט ער איז געווען א קאפא, אבער בשום פנים ואופן נישט געוואלט רעדן, פעלט מיר צרות. נעכטן הער איך ווי דו זאגסט פאר יענעם אויף דעם נאמען, דאס איז געווען זיין זיידע, אז דו האסט אליין געהערט פון רב זכרונו לברכה אז ער איז נישט געווען ווי אלע קאפא'ס, נאר פארקערט ער האט געהאלפן אידן, האט מיך אויך געהאלפן, בין איך אהיימגעקומען און געקלינגט צום שדכן היינט וויל איך ענדיגן. דו ביסט דער הויפט שדכן דא. ר' מרדכי וועבער זאגט, דו גיב א קוק וואס דא טוט זיך, יעדן טאג האב איך א נארמאלע באס. האט מען אראפגעלאפן דריי באסן, דריי געפאקטע באסן, אויפן פערטן באס בין איך ארויפגעגאנגען, ווייל וואס איז נעכטן געווען, יענער איז געזעצן א באנק אונטער ר' מרדכי, ס'איז נישט דער וואס ר' מרדכי האט גערעדט מיט אים, דער איז געזעצן א באנק אונטער ר' מרדכי און ער האט געהערט ווי ר' מרדכי רעדט מיט איינעם, און ער רעדט מיט אים וועגן דעם נאמען, אז דער רב זכרונו לברכה האט געזאגט, כ'האב אליין געהערט אז ער איז נישט ווי אלע קאפאס האט מיך אויך געהאלפן, אבער איך בין אהיימגעגאנגען ענדיגן דעם שידוך. פארשטייסט, ס'פארט דא אריבער דריי באסעס, געפאקטע באסעס, די פערדע באס די מאטאר זאל ארויף גיין ווייל דארף דא אינטן זיצן איינער וואס ער דארף גיין ענדיגן א שידוך היינט פארשטייסט און דערווייל האט די שידוך נאך נישט אנגעקומען ווי זאגט רבי חיים בריסקער אז די וואך שטייט וירוץ ותרוץ הא? פארוואס? וירוץ וירוץ העבד לקראתה ותרוץ אל הבאר וואס איז די וירוץ? עס קומט די מינוט לויפט אלץ ווי די בית ישראל פלעגט זאגן עס קומט די מינוט געדויערט עס ווייניגער פון א מינוט דאס איז די טייטש, פארן אריבער דריי פולע באסעס, און ס'קומט, עס קומט דא א, וואס זאגט די רשב"ם די וואך? אויפן די רשב"ם זאגט אויפן פסוק מה' יצא הדבר, די לשון פון רשב"ם, מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב, זאגט די רשב"ם, לא הסתירה, ולא הבנין תלוי ברצונינו, צו זאגן ניין צו זאגן יא ס'איז עכט נישט ברצון, לא הסתירה ולא הבנין תלוי ברצונינו, כי על כרחנו, רוצים או לא רוצים, ס'וועט נישט העלפן, כי הקדוש ברוך הוא עושה זאת שהיכולת בידו. ער מיינט דער האט קאלע געמאכט מיט דער, נישטא. ווי האט איינער געזאגט דארטן פאר אהבת ישראל, א וואס הייסט שידוך פון השמים, כ'האב דאך שונאים, זיי בארעדן מיר. און דאס איז די טייטש פון השמיים, ווען זיי קומען די ריכטיגע, ווען זיי טרעפן נאר די גוטע פריינט, נישט די שונאים. כ'ווייס פון שפאלער זיידע, און ווען א שידוך דארף זיך ענדיגן, יעדער מענטש האט מעלות און האט חסרונות. זאגט ער, ווען א שידוך דארף זיך ענדיגן, זאגט ער, גייט אראפ א לאקשן ברעט אויף אלע חסרונות, און ער זעט גאלע מעלות, ער זעט נאר מעלות. ווען ס'קומט א א שידוך דארף זיך נישט ענדיגן גייט אראפ א לאקשן ברעט אויף די אלע מעלות און ער זעהט גאלע חסרונות נאר חסרונות און ער האלט ווי מיט די עשן אריינגעגאנגען עפעס א בחור צום רעבן א עלטערע בחור א עלטערע בחור אריינגעגאנגען צום רעבן און זאגט רעבע געווען גאר א עלטערע בחור זאגט רעבע אינטערעסירט מיר נישט ווען אבער איך מוז וויסן א תאריך ווען איך ווער א חתן א נישט גיי איך נישט ארויס פון צימער דאס איז עס. איך גיי נישט ארויס פון דעם צימער. אינטערעסירט מיך נישט ווען, דער רבי קען זאגן איך ווייס ווען, אבער איך דארף וויסן ווען איך ווער א חתן. האט דער רבי אים געזאגט, קוק אריין, מיר האבן נישט קיין השגות אין אבות הקדושים, אבער אין תורה איז דא עפעס זייער אינטערעסאנטע זאך. געווען צוויי חברה זענען ארויס פאר א שידוך, אליעזר עבד אברהם איז ארויס פאר א שידוך. יא? גלייך קפיצת הדרך. וואס ער האט געזאגט איז געווארן, והיה הנערה, והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אלץ, וואס ער האט געזאגט איז געווארן, ס'פליט אלץ קפיצת הדרך, הקרה נא לפני היום, געווען קפיצת הדרך נאך אין זעלבן טאג, ואבא היום אל העין, אין דעם זעלבן טאג. בתואל האט געוואלט אפהאלטן, גלייך מיט סם המות, געלייגט, מען האט געלייגט אין דר'ערד אריין, דו ווילסט אפהאלטן דעם שידוך, אין דר'ערד אריין. ס'איז נישטא, ס'איז געלאפן. קפיצת הדרך, וואס נישט? האט ער געפרעגט, ס'איז געווען נאך איינער וואס איז ארויס פאר א שידוך. ווער? יעקב אבינו, בחיר שבאבות, ווער האט השגות? ווי ער גייט ארויס, די ערשטע זאך ער גייט ארויס, הלך אליפז לקח הכל. טראך, דער ערשטער זעץ. אליפז איז צוגעקומען. ער קומט אן צו לבן בעירום ובחוסר כל, לעזער איז אנגעקומען כל טוב אדוניו בידו. לעזער איז אנגעקומען צו לבנ'ן מיט מיט אלע גוטס. ער, ליידיגע הענט. שוין. און דער קומט שוין אן צו לבן. זיבן יאר ארבעט ער שווער, נישט קיין קפיצת הדרך, זיבן יאר ארבעט ער שווער. נאך זיבן יאר ארבעט ווערט ער נאך אפגענארט אויך. ווי פארשטייסטו אזא זאך? ביי אליעזר עבד אברהם אלץ געלאפן און דא אלץ אלץ גייט אזוי שווער, הא? נו דו ווייסט פארוואס? אליעזר עבד אברהם, שטייט אין פסוק, מיר האבן נישט קיין השגות אין די אבות הקדושים, מ'רעדט דאך וואס די תורה וויל אונז אויסלערנען, אליעזר עבד אברהם שטייט הנה אנכי ניצב על עין המים האט געשריגן אייבערשטער איך ווייס נישט וואס דא טוט זיך איך שטיי דא אליין די אברהם אבינו זאגט מיר ער באשווערט מיר איך זאל נישט גיין צו כנעני יצחק אבינו לאזט ער מיר נישט נעמען דארטן ער לאזט מיר נישט נעמען קיין חוץ לארץ יצחק אבינו ער לאזט מיר נישט גיין דא צו כנעני איך ווייס נישט וואס מען טוט הקרה נא לפני היום עשה חסד איך ווייס נישט וואס מען טוט איך ווייס נאר דו אייבערשטער אזא תפילה גלייך קפיצת הדרך, גלייך בתואל וויל אפהאלטן סם המוות, זיי גייען דר'ערד אריין, יעדער איינער, די שידוך מוז זיין מיט יעקב אבינו, איך האב שוין מקדים געווען מיר האבן נישט קיין השגות צו יעקב אבינו, אבער די גמרא זאגט אין בבא בתרא קכ"ג, יעקב אבינו האבן אלע געוויסט גדולה לגדול וקטנה לקטן. יא? גדולה, לאה, לאה לעשו און רחל ליעקב. יעקב אבינו איז נישט ארויסגעגאנגען זוכן א שידוך, ער איז געגאנגען נעמען דעם שידוך, כאילו מען האט געוואוסט מען גייט אויף א פלאן. אז מען גייט מיט א פלאן קוקט עס אזוי אויס. ווער האט השגות אין יעקב אבינו? אבער דער לימוד. ווייל דער בחור האט דאך געוואלט וויסן פונקט ווען ער ווערט, דער בחור איז גלייך אנטלאפן פון צימער, פריער האט ער געזאגט ער גייט נישט ארויס פון צימער, ער איז ארויס, ער האט שוין גארנישט געוואלט וויסן. אליעזר עבד אברהם ער זאגט איך ווייס גארנישט אייבערשטער דו העלף מיר דו ווייסט די רב איין זאך די מענטש טוט די טוט די בורא עולם נאר מיט תפילה נאר מיט תפילה ווי זאגט די אמרי נועם אז שטענדיג ביי די מערכת השידוכים דא צוויי זאכן צוויי בלבולים וואס עס שטערט דא איין זאך ער וויל דעם שידוך, ער וויל דעם שידוך, דעם שידוך וויל ער. נאך א זאך, די ספיקות, ספיקות, נעמט אוועק, זאגט ער, ווי אזוי הייסט וועלן אין תורה? ולא אבה השם אלקיך, ער האט נישט געוואלט, אבה הייסט וועלן, ספיקות הייסט אם, זאגט ער, על כן יעזוב איש את אביו, לאז אפ וואס דו ווילסט, אביו מלשון וועלן, ואת אמו, און די ספיקות, אם, ודבק באשתו ראשי תיבות השם שפתי תפתח ופי, נאר אין תפילה, דאס איז געווען אליעזר עבד אברהם, על כן יעזוב איש את אביו, אביו מלשון וועלן, ער וויל דאס, אמו, אם, די ספיקות, לאז אפ דיינע אלע ספיקות, לאז אפ דיינע אלע וועלן, לאז איבער די הארץ צום אייבערשטן לפני השם ישפוך שיחו, ויצא יצחק לשוח בשדה נאר מיט א תפילה. נאר מיט א תפילה איז דער חתם סופר זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, אז סוף פרשה שטייט, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים, לייזער עבד אברהם האט דערציילט פאר יצחק וואס דא איז געווען, וואס האט ער אים דערציילט וואס זאגט רשי? ער האט אים דערציילט די ניסים, די לשון רשי הקדוש, רשי זאגט אזוי, ער האט אים דערציילט שקפצה לו הארץ, ויספר העבד, גילה לו ניסים שנעשה לו. לייזער העבד אברהם דערציילט פאר יצחק אבינו, גילה לו ניסים שנעשה לו, שקפצה לו הארץ, קפיצת הדרך, ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו. נזדמנה, זאגט חתם סופר א מורא'דיגע ווארט. וואס טייטש נזדמנה לו רבקה בתפילתו, ביי וועמענס תפילה? ביי לייזער'ס תפילה. די פשוט'ע פשט ביי לייזער. חתם סופר טייטשט, אליעזר עבד אברהם זאגט פאר יצחק'ן, גיב א קוק, כ'האב געהאט א קפיצת הדרך פאר אהינצוועגס, אבער כ'האב דאך געדארפט אויף צוריק צו וועגס אויך האבן קפיצת הדרך. צוריק צו וועגס איז נישט געווען קיין קפיצת הדרך, דו ווייסט פארוואס? ווייל ושנזדמנה רבקה בתפילתו, מ'האט געווארט אויף דיין מנחה, קען זיין קפיצת הדרך מיט אלסדינג, אן קיין תפילה גארנישט, מ'ווארט אויף דיין דאווען.

אמרה לו, זי האט אים געפרעגט, וואס טוט דער אייבערשטער פון דעמאלטס ביז יעצט? פון דעמאלטס פון ווען וואס טוט דער אייבערשטער? האט ער איר געענטפערט, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זוויגים, זייט דעמאלטס איז דער אייבערשטער יושב ומזווג זוויגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני. אמר רבי ברכיה זאגט די מדרש בלשון הזה השיבה רבי יוסי רבי יוסי האט געענטפערט א ביסל אנדערש נישט הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זוויגים אבער וויאזוי האט ער געענטפערט הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות משפיל לזה ומרים לזה ומוריד לזה ומעלה לזה די אייבערשטער האלט אין איין מאכן לייטערס ארויף און אראפ

רבי ברכיה קומט נאר מסביר זיין וואס האט געזאגט די תנא קמא אז וואס טוט דער אייבערשטער הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זוויגים איז ער מסביר ווי אזוי מאכט דער אייבערשטער די שידוכים ווייסט ווי אזוי מעלה לזה מוריד לזה ס'איז דא אמאל אז א מענטש פילט זיך אזוי מיט די נאז אין אויבן ער איז אזוי אין די אייער ס'פאסט אים נישט די שידוך וואס א שידוך האסט דו מיר גערעדט ווייסט ווער איך בין איך בין דאך א חשוב'ער ראש ישיבה ווי האסטו מיר גערעדט אזא פשוט'ע שידוך הא איך הייס דאך משה גרויס, און ער משה קליין, און די נעמען שטימען נישט, קליין מיט גרויס, ווי קען מען זיך משדך זיין? דו ווייסט וואס די אייבערשטער מאכט צו דעם? זאגט ער, אדער מעלה לזה ער מאכט דעם צווייטן אויך גרויסער וועט שוין פאסן די שידוך, אדער חלילה מוריד לזה מען מאכט דיר קליינער וועט שוין פאסן דעם שידוך. אה? דערפאר ווינטשט די וועלט די זיווג זאל עולה יפה זיין, נישט דארפן קיינעם אראפנעמען. די פני מנחם האט דערציילט א אינטערסאנטע מעשה. די פני מנחם האט דערציילט אז איינער איז אמאל אריינגעגאנגען צו זיין טאטן אין ווארשע, א פשוטע איד, אן ארעמאן, ער בעט פון זיין טאטע ער וויל ווערן א גביר, דער אמרי אמת האט אים נישט געוואלט ווינטשן. ער האט נאכאמאל נישט געוואלט, ער האט געפייגערט און געפייגערט ביז דער אמרי אמת האט אים געווינטשן, ער זאל ווערן א גביר. ער איז געווארן פון די גרויסע עשירים אין ווארשע. האט דערציילט דער פני מנחם, ער האט געהאט א בן יחיד'ל, און ס'איז געקומען צו שידוכים, ביי אַכצן יאר האט ער געכאפט א עקסידענט, א שטיקל פיס אראפ, א שטיקל פיס נעבעך אראפ, ער איז געווארן א געפערליכע בעל מום מיט די פיס, הינקעדיג האט ער זיך געמוזט משדך זיין מיט עפעס, א שוסטער דארט אין שטאט, און א שוסטער פון די דלפונים פון שטאט, פארוואס? ווייל ער וועט צאלן די גאנצע נדן. בקיצור בצר לו איז ער געקומען צום צום צום אמרי אמת און געוויינט אויף די מצב פון די קינד אזא עקסידענט, און אויף די שידוך שאינו הגון איז אריינגעפאלן איך גביר מיט דעם דלפון דארטן, איך גביר מיט דעם דלפון. האט דער אמרי אמת אים געזאגט אזוי, דער שידוך איז פאר דיר געווען באשערט פשט אז דיין זון האט געדארפט מיט דעם דלפון חתונה האבן, נאר ווען דו ביסט נאך נישט געווען קיין גביר האט דיר געפאסט דער שידוך מיט צוויי גאנצע פיס, אפילו ווען דער זון האט צוויי גאנצע פיס וואלטסטו געמאכט דעם שידוך, אבער ביסט געווארן א גביר האט געמוזט זיין א עקסידענט אויף דעם, אויף דעם שידוך. דערפאר האב איך דיר נישט געוואלט ווינטשן ווערן א גביר, דו האסט זיך געמוטשעט וויאזוי ווערן א גביר, ווייל אלס ארעמאן ווי דו ביסט געווען אמאל האט דיר געפאסט די שידוך אפילו ווען ער האט ווען א זון האט געהאט צוויי גאנצע פיס, וואלט נישט געדארפט זיין די עקסידענט. ביסט געווארן א גביר, ס'האט דיר נישט געפאסט, ווייל דו ביסט דאך ביסט דאך מיטן נאז אין די הייך, האט געמוזט ווערן די עקסידענט. איך האב נישט געוואלט די עקסידענט זאל ווערן, איר פארשטייט וואס דרייט זיך דא ארום שידוכים? אלץ דרייט זיך דא ארום דעם שידוך, און אז דו זאלסט וויסן אז ס'איז אלץ נאר מן השמים. איי אז דו זאלסט וויסן אז ס'איז אלץ נאר מן השמים, דו זאלסט לעבן מיט דעם. איז יעקב אבינו איז ארויס צו א שידוך, האט ער אים באוויזן, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, אז מעלה לזה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, מעלה לזה און מוריד לזה, ווען ער איז ארויסגעגאנגען. אז די מעלה לזה מוריד לזה איז דאך אלעס וועגן שידוכים זיי ווערן אויסגעפירט. מ'זאגט די פני מנחם דערמאנט די פני מנחם אז אמאל איז איינער אריינגעקומען צו אים ער זאגט ער האט זיך נאכגעפרעגט אויף דעם בחור ווען האט זיך דער מחותן זיין דער שווער האט געזאגט איך האב זיך נאכגעפרעגט אויף דעם בחור ביי די אינפארמעישן האט מען מיר געזאגט ער איז דער נודע ביהודה פון דעם דור איך ווייס איך זעה יעצט נאכן חתונה אז ער איז דער נודע בגוים נישט קיין נודע ביהודה איך ווייס נישט וואס צו טון מיט זיך האָט די פּני מנחם אים געזאָגט, דו ווייסט נישט ווען אַ שידוך דאַרף זיך ענדיקן, נעמט מען צו די שכל, טיק, אַרויסגענומען די שכל ווען אַ שידוך דאַרף זיך ענדיקן, מ'האָט דיר צוגענומען די שכל, דאַנק דער רבונו של עולם האָט ער צוריקגעגעבן, וואָס געוואָלט בלייבן אַזוי קוקו. אַזוי פירט זיך אַ שידוך. ער פלעגט זאָגן פּני מנחם אַז ווען אַ שידוך דאַרף זיך ענדיקן, פירט מען די צוויי עלטערן ווי צוויי בלינדע פערד. דאָס איז דער אומנותו של הקדוש ברוך הוא, וואָס דער מענטש האָט, האָבן מיר דאָך שוין פריער געשמועסט, דאָס איז תפילות. תפילת עבדי, אוהו הו. שטייט אין רמ"ע מפאנו, ידוע, און זאגט וועגן א שידוך, זאל זיין זיווג הגון, וואס הייסט דא? ער זאגט אז פאר עקירת רגליו ביי יעדן שמונה עשרה, זאל מען זאגן דעם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, עזרי מעם השם. זאגט ער, ווייל ווער האט עס מחבר געווען? יעקב אבינו. מאין יבא עזרי, אעשה לו עזר. ווי ער האט געענדיגט די קאפיטל האט ער געזען רחל, דערפאר שרייבט ער זיווג הגון, דער בני יששכר ברענגט עס אראפ א בדוק ומנוסה לזיווג הגון. פאר עקירת רגליו. די בדוק ומנוסה פאר עקירת און די עולם איז עס ממשיך שפעטער נאכן חתונה אויך ווייל שטייט אז עס איז מסוגל אויף אלע ישועות און אלע ברכות וואס א איד דארף צו האבן. על כל פנים.

ווי האט ער געזאגט דער בריסקער רב מיט די גמרא זאגט אין אין מועד קטן י"ח אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובלי אז מן התורה מן הנביאים מן הכתובים אז מהשם אשה לאיש האט ער געפרעגט אלץ איז מהשם וואס איז מהשם אשה לאיש זאגט דער בריסקער רב אלעס איז מהשם אבער דער רבש"ע וויל דו זאלסט מאכן השתדלות דא איז נישטא קיין השתדלות נעט נאר די אייבערשטער. ווי זאגט מען דו וועסט דאווענען וועט יענער דיר נאכלויפן יענער וועט מאכן די השתדלות. זאגט ער דא איז נישטא קיין השתדלות דא איז נעט נאר די אייבערשטער. איי וועסטו פרעגן פארוואס מאכן אלע השתדלות און איך מאך השתדלות פאר מיינע קינדער? צו בארואיגן די נערוון. ווי האבן זיי געדרוקט להרגיע את הנפש. בארואיגן די נערוון. אה? איז דא וואס ס'בארואיגט זיך מיט א ווארעמע שמונה עשרה. אוודאי אינז זעמער נישט אין די מדריגה פון נישט טון השתדלות אינגאנצען, ווי איינער האט געפרעגט די סאטמאר רב וואס איז די גדר פון השתדלות האט מען געזאגט גענוג איינמאל א וואך רעדן מיט א שדכן, איינמאל מיט א וואך, איינמאל וואך, נאר צו וויסן זענען דא זאכן זאכן וואס ס'פירט זיך וואס אינז זיך נישט לויפט, ס'איז דא א ספר חסידים אין סימן רט"ז. סימן ספר חסידים, אם ראית רשע ועשיר, א רשע א עושר, און מצליח בנכסיו. ווייסט פארוואס? און מ'זעט נאך א זאך, ער איז א רשע א עושר זאגט די ספר חסידים, און ער מאכט ווייל ער איז א גביר מאכט ער שיינע שידוכים. טא ווי קומט עס אויב ער איז א רשע פארוואס איז ער א עושר? דו ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז באשערט פון הימל און ער דארף מאכן.

איינע פון די צוויי זאגט ער. אדער זכות אבות אבות האט געהאט, אדער משום שהיו מבזים אותו. מען פלעגט אים מבייש זיין. איז אפילו ער איז א רשע, ווייל מען האט אים מבייש געווען, דארף דארף ער וואס? מאכן פיינע שידוכים, אבער קיינער וועט נישט וועלן משדך זיין דאך א רשע, דערפאר ווערט ער א גביר ווייל מען האט אים מבייש געווען. מען זעט דא צוויי זאכן, א' זעט מען אז אפילו די גרעסטע רשע, די גרעסטע רשע, מען איז אים מבזה, קריגט ער עפעס א טשעק פאר דעם. און מען זעט וואס הייסט שידוכים זענען פון הימל, וויאזוי די אייבערשטער פירט א שידוך.

און איך האלט זיך א גרעסערע יחסן פאר דיר, דאס מאכט א חורבן, מאכט אין שלום בית, איך בין דאך א גרעסערע יחסן, איך בין דאך א, יא, און עס מאכט א חורבן אין שידוכים, איך בין נישט שוין קיין שדכן ווייל איך בין דאך א גרעסערע יחסן פון יענעם. זאגט ער, ווייסט ווען ס'וועט זיין שמח תשמח? ווען ס'וועט זיין כבגן עדן מקדם. אדם וחווה האבן נישט געקענט איינער האלטן א גרעסערע יחסן פון יענעם. ביידע געווען יציר כפיו של אייבישטער. ביידע יציר כפיו און דעמאלטס וועט זיין שמח תשמח. אז דו וועסט זיך נישט איינרעדן אז דו ביסט גרעסער חשוב'ער פון יענעם, א גרעסערע יחסן, וועט נישט זיין קיין פראבלעם אין שלום בית און עס וועט ווערן שידוכים. אה? ביידע בן אחר בן פון אדם הראשון. דעם רמז, מיט אביסל א אנדער ווארט, זאגט ער שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, מיט דעם רמז, אסאך מאל אזוי נאך א שידוך, מענטש הייבט אן צו טראכטן א שאד, ווען איך מאך יענעם שידוך וואלט געווען בעסער, יענער וואלט מיר געגעבן א דירה אויכעט, און פון יענעם וואלט איך געהאט א דירה, אה יענץ וואלט געווען בעסער א שאד. און עס מאכט אסאך פראבלעמען די א שאד'ס, יא? די חבלים, חבל, חבלי משיח יוצלו לרווחה, וכו'. איר ווייסט וואס איז די עצה? שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ביי אדם וחוה, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם מיינט דאך אדם וחוה, יצירך בגן עדן מקדם. ביי אדם וחוה איז נישט געווען שייך א שאד, כ'האב געקענט נעמען א צווייטן, ס'איז נישט געווען קיין צווייטער. נישט אדם הראשון האט א צווייטע און נישט חוה האט געהאט א צווייטן יא ביי דיר וועסט אזוי לעבן אז דו זעהסט דאס ביסט עס איז נישט געווען שייך פאר דיר א צווייטער ס'איז דיינס פונקט ווי אדם איז נישט שייך קיין צווייטן און ביי דיר אויך נישט געווען שייך א צווייטן און דעמאלטס וועט זיין משמח חתן וכלה ברוך אתה השם משמח חתן וכלה וועסט לעבן מיט די אמונה

און רבותי, ס'איז פול די ספרים די וואך, א מורא'דיגע דיוק, אלע ספרים רעדן פון אים, לאמיר גיין ווי די סידור של שבת זאגט עס. די וואך איז געווען דא מורא'דיגע זאכן מיט מיט רבקה אמנו, ניסים, יא, מורא'דיגע מופתים. וירץ העבד לקראתה, וואס איז געווען, וואס זאגט רשי, רמב"ן, אלע זענען פול, דרשות חזל אויף וואס? מים עלו לקראתה, ער האט געזען ווי די וואסער גייט ארויף. און דער עבד אברהם הייבט איר אן בודק צו זיין, הגמיאיני נא מעט מים מכדך, איך מיין ווער פון אונז העט זען מים עלו לקראתה, היינטיגן דור, ער האט די מופת הדור, העט מען נאך גיין בודק זיין די מידות? הא? דער מופת מאכט דער אייבערשטער, איך וויל זען דיינע מידות. איך וויל זען דיינע מידות. מופתים מאכט די אייבערשטער. האט בודק געווען נאך די מידות. מים עלו לקראתה. נאך א זאך. שטייט ויביאה יצחק האהלה שרה אמו. ער נעמט איר אריין. איך ווייס חזל זאגן די דרשה באקאנטע באקאנטע דרשת חזל. און האט איר אריינגענומען, ויביאה יצחק האהלה איז געווארן פונקט ווי שרה אמו. אלע ניסים וואס נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ענן קשור באוהל, ענן קשור על האוהל, ברכה מצויה בעיסה.

ער האט געזען אירע מעשים, נישט די מופתים. ער האט געזען פריערט די מופתים, נר דלוק וכו', מערב שבת לערב שבת, געווארן פונקט ווי ביי די מאמע די מופתים, דאס איז מיר נישט אינטערעסאנט די אלע מופתים, ווען ער האט געזען די מעשים זאגט רבי יששכר דוב, די מעשים. כ'האב עפעס צו זאגן. ווילסט זען דיינע. מים עלו לקראתה, כ'וויל זען וואס דו טוסט א טובה אידן. דא זאגט די סידורו של שבת זאגט דער תנא דא א מורא'דיגע זאך די ויביאה יצחק האט יעצט געזאגט האט מען געזען נר מערבי נר דלוק מערב שבת לערב שבת ווי שטייט דאס אין א רמז שטייט נישט אין תורה עס איז א דרשה ווייל שטייט ויביאה יצחק האהלה שרה אמו זאגן חז ל הקדושים אז עס איז געווען פונקט ווי ביי שרה אמו יא ברמז מים עלו לקראתה שטייט אויך נישט א דרשת חז ל פארוואס ווייל שטייט וירץ העבד לקראתה הגמיאיני נא דא שטייט ותשאב לכל גמליו ס'איז א דרשה, ס'שטייט נישט קלאר. ס'שטייט נישט קלאר. פרעגט דער סידורו של שבת, איך פארשטיי נישט. דו שרייבסט מים עלו לקראתה שרייבסטו נישט נאר מיט א רמז. נר דלוק מערב שבת לערב שבת נאר מיט א רמז. די גאנצע פרשה וואס איז פיל, הגמיאיני נא מעט מים מכדך, שעפ מיר און געב מיר און נאכאמאל געב מיר און ער דערציילט עס נאכאמאל פאר לבן, דאס איז פיל. פארוואס איז דאס פיל און דא שרייבסטו נאר מיט א רמז? די מופתים מאכט די אייבערשטער תורה וואס דו מאכסט נישט וואס די אייבערשטער מאכט. ער וויל זען וואס דו מאכסט. דאס איז די תורה. קען זיין מופתים מופתים מופתים גארנישט. נישט גארנישט איך מאך עס נישט אוועק. אבער דאס איז ברמז. דאס איז ברמז. ווי דער מענטש ארבעט ער קנאקט פון די וואך דאנערשטאג ביינאכט. די יארצייט פון רבי'ן רבי גדלי' משה זווילער רבי גדלי' משה זווילער.

צו דעם וואס ער איז נישט בסדר מיט ער איז נישט בשלום ער זאל גיין ביי אים מזכיר זיין ס'איז אים געווען שווער האט ר' גדלי' משה מיטגענומען ער איז געגאנגען מיט אים צו יענעם ער האט נישט געקענט אפילו אריין גיין האט אים געגעבן א שטופ אריין דארט נאר די טיר ווען ער איז ארויס געגאנגען האט דער רבי גדלי' משה געזאגט איך גיי נישט יעצט אריין ווער איז גרעסער צו דו ביסט דער גדול צו יענער איז דער גדול איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם אבער ווען א איד דארף א ישועה דארף ער זיך אונטערגעבן און גלייך איז געווארן דארטן א מזל טוב. גלייך איז געווארן דארטן א מזל טוב, נאך וואס דאקטוירים האבן גערעדט געפערליך. איז געווארן דארטן גלייך א מזל טוב. וואס איז סטייטש? און א איד, וואס דער איד, תורה איז וואס דער איד מאכט פון זיך, וואס דער איד קנאקט פון זיך, וואס דער איד ארבעט פון זיך. דאס איז תורה.

די מעשה דאס די מענטש ארבעט מיט זיך מיר זענען געווען דארטן אפאר חסידים דארטן זענען אפאר חסידים פון רעבעס יעדער איינער משבח געווען מיט זיין רעבן איינער זאגט מיין רעבע איז ממש צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים וואס ער זאגט איז דער אייבערשטער מקיים האט דער צווייטער געזאגט איך ווייס נישט מיין רעבע צו וואס ער זאגט איז דער אייבערשטער מקיים אבער וואס דער אייבערשטער זאגט איז ער מקיים וואס דער קדוש ברוך הוא גוזר איז דער צדיק מקיים פארשטייט דאס מאכט דא דער דא איר זעט פון דעם צדיק גוזר פון דעם ביאור צו עירוב לקחו שטייט ברמז אבער וואס דער מענטש איז מקיים וואס דער אייבערשטער זאגט אויף דעם איז די פילע בלעטער אין שניי משול נישט דארף אין בספר די רעדט נישט טאקע די טובה טון א אידן דאגמין אין אומאט מיין מקדם די טובה טון א אידן ס'איז ממש א נורא אין ירושלמי אין תענית פרק א' הלכה ד', ירושלמי דערציילט אז בזמן רבי אבהו איז געווען עצירת גשמים, ס'איז געווען עצירת גשמים בזמן רבי אבהו און מ'האט באוויזן פאר רבי אבהו די הייליגע תנא, האט מען באוויזן פון הימל אז טאמער פנטקקה, פנטקקה, אזוי איז געווען זיין נאמען, וועט דאווענען וועט קומען רעגן אויף דער וועלט. וועט קומען רעגן. און אזוי איז געווען, פנטקקה האט געדאוונט און עס איז געקומען רעגן. רבי אבהו איז געגאנגען זיך נאכפרעגן ווער דאס ווער איז דער פנטקקה. איז ער געוואר געווארן הרבה להרשיע, ובכל יום ויום היה עובר חמש עבירות. יעדן טאג האט ער עובר געווען פינף עבירות דער אייבערשטער זאל אפהיטן הרבה להרשיע. אך! פעם אחת, איין מאל, עשה צדקה גדולה, מאכט א גרויסע צדקה, און פאר דערפאר איז כדאי להתפלל ושיענו לו מן השמים. דערפאר האט מען מגלה געווען פון הימל אז נאר וואס ער בעט דאס דער אייבערשטער. ער האט געמאכט עפעס אמאל א גרויסע צדקה, קונה עולמו בשעה אחת. פארשטייסט ווי אזוי טוט זיך? פנטקקה. זיין תפילה. רבי אבהו א תנא ווער האט השגות? אגב איננו מעט מים מקדחים מאכט אמאל א גרויסע צדקה, ווייסט וואס הייסט קונה עולמו בשעה אחת?

און ער האט געדארפט צושטעלן וואס ער דארף צושטעלן, און די מחותן האט אים געזאגט אז אז טאמער שטעלסטו נישט צו נישטא קיין חתונה, און ער האט נישט די געלט, און די מחותן איז א ווארטסמאן, אז ער זאגט אז נישטא נישטא קיין חתונה, איך ווייס נישט וואס צו טון, שטיי איך דא און איך וויין, איך ווייס נישט מאין יבוא עזרי, ער האט געוויינט ער האט זיך נישט געקענט בארואיגן, האט ער געזאגט רבי יעקב מאיר אז דער דער וואס האט אים געפרעגט האט אויך געשפארט פאר זיך געלט חתונה מאכן א קינד חתונה מאכן קינדער ווייל ער האט פשוט געשפארט פאר זיך געלט אבער ער האט עס נישט געדארפט יעצט ער האט נישט געדארפט ער האט געזען אזא צרה פון א אידן האט אים אהיים גענומען האט געעפנט זיינע געשפארטע געלטער און האט אים באצאלט הכל בכל מכל האט ער מיר געזאגט אזוי באותו היום איז דער נתן אריינגעגאנגען דאווענען מנחה מיט רבי שלמקע זוויהלער און איז אריינגעקומען פרעגט רבי שלמקע זוויהלער דו שיינסט עפעס וואס האסט היינט געמאכט דו שיינסט און דער הייליגער רבי רבי שלמקע זוויהלער שיינסט האט אים נישט געענטפערט אבער פרעגט דעם צווייטן מאל דו שיינסט וואס האסט היינט געמאכט האט נישט געענטפערט האט אים געפרעגט צום דריטן מאל האט אים געזאגט אז דער רבי זעט נישט א סימן דער רבי דארף נישט וויסן אז דער געווען נישט געווען דארטן די גבאים זאלן אפשטעלן שוין האט רב שלומקע אים געזאגט אויב די עסט מיר זאגן וואס די האסט היינט געמאכט וועל איך קובע זיין מיט דיר חברותא ווייל יענער האט געהאלט געמוטשעט האט געוואלט לערנען מיט רב שלומקען א זכי' צו לערנען רב שלומקע האט נישט געענטפערט האט געזאגט אויב די וועסט מיר זאגן וואס די האסט היינט געמאכט וועל איך קובע זיין מיט דיר חברותא האט ער אים דערציילט וואס איז געווען יעצט ער איז געגאנגען כותל מערבי האט געזען ווי א איד וויינט ער קען זיך נישט בארואיגן כ'האב אים באצאלט הכל בכל האט רבי שלומקע זוויל אים געזאגט, איך האב דיר געפרעגט וואס האסט היינט געמאכט, ווייל ווען דו ביסט דא אריינגעקומען האב איך געזען אויף דיר אז ביסט מזוכך און מצוכצך, פון דעם גלגול מיט אלע גלגולים איז גרייט אויפן פלאץ. איר ווייסט ווער האט עס געזאגט? מזוכך און מצוחצח פון דעם גלגול אלע גלגולים מיט תיקוני תשובה מיט אלץ, אלץ איז מזוכך, קונה עולמו בשעה אחת. באותו מעמד. באותו מעמד איז מען געקומען מזכיר זיין פאר רבי שלומקע זווילער א מקשה לילד, האט ער געזאגט מען זאל צוגיין צו אים, האט ער געזאגט רבי וואס ווילט איר פון מיר? צו אים, ער איז מזוכך און מצוחצח. ווער איז דאס געווען דער נותן? רבי יעקב מאיר'ס טאטע, רבי דוד'ל שעכטער. זיין רבי יעקב מאיר'ס טאטע. על כל פנים וואס הייסט א קונה עולמו בשעה אחת, מען זעט דא מיט מער די דרשות הר"ן, דער ר"ן זאגט אז יעקב אבינו, ער זאגט עס ביי יעקב אבינו ווען ער איז ארויסגעגאנגען, אויך מיט יצחק אבינו האט אים אנגעזאגט נישט נעמען פון בנות כנען. פרעגט דער ר"ן אין דרשות הר"ן, דער ר"ן זאגט וואס איז געווען אזוי געפערליך בנות כנען וואס איז בעסער פון דארטן, די זעלבע גוים, וואס איז בעסער, פארוואס איז פון נחור בעסער פון דארטן, זאגט דער ר"ן, דעות, דעות קען מען משנה זיין, מוזט נישט האלטן ווי דיין טאטע'ס דעות, מידות גייט אריבער בירושה, מידות טובות, מידות טובות דאס איז בירושה און דאס האט מען, דאס האט ער נישט געוואלט האבן. וואס הייסט מידות טובות? מ'זעט דאך וואס ער האט דא בודק געווען, דאס איז דאך תורה. וואס ער האט דא בודק געווען? אה? וואס הייסט בודק געווען? איינער קען זאגן יענעם א גוט ווארט, שתה, מען רעדט נישט אויף צדקה, נעמט אראפ די קריגל, גיי, טרינק, גייט, קוקט אריין דעם אור החיים הקדוש, גייט דער אור החיים הקדוש, אלע מער ראשונים, אור החיים הקדוש זאגט אויף א פרט, אז זי האט אים געזאגט שתה אדוני, טרינק. און שפעטער ביי ותכל להשקותו ווען זי האט אים געענדיגט צו געבן צו טרינקען האט זי געזאגט גם לגמליך אשקה. פארוואס האט זי נישט געזאגט נו שתה אדוני וגם לגמליך אשקה? זאגט ער ווייל זי האט מורא געהאט ער וועט אנהייבן צו זי ער וועט אנהייבן צו טרינקען ער זאל איר נישט מטריח זיין צופיל ער וועט זיך יאגן. שרייבט דער אור החיים הקדוש כדי ער זאל טרינקען לאט לאט דאס איז לשון פון אור החיים הקדוש לאט לאט אזוי שרייבט דער אור החיים הקדוש רואיג ער האט געענדיגט צו טרינקען גם לגמליך אשקה. ער האט אפאר דרכים דארטן אור החיים הק' ס'כדאי עס דורכצולערנען פעסט. ס'פון די שטיקער אור החיים הק' מ'האט ארויסגעגעבן די וואך וואס פארן עולם. אבער על כל פנים, און ס'איז נישט נאר געבן וואסער. ס'איז נישט נאר לעם אבער אמאל א גוט ווארט יענעם. איר ווייסט ער'ט מדייק זיין די עולם איז מדייק אז מ'זעט ביים ליינען, איר האט עס געזען ביים ליינען? שטייט ויקח העבד עשרה גמלים וירץ העבד לקראתה. פלוצלינג איז ער געווארן א איש, והאיש משתאה לה, ויקוד האיש וישתחו להשם, האיש, שפעטער צוריק א עבד, וואס איז דאס? זאגט ער, פארוואס איז דא א איש? וואס איז געשען דא? לעזער איז געווען א עבד, ער איז געווען א עבד, שטייט איינמאל זי האט אים געזאגט ותאמר שתה אדוני, ער איז נישט געווען צוגעוואוינט צו אזא ווארט, אדוני פאר מיר? דעמאלטס איז ער געווארן א איש. ער האט והאיש משתאה לה, ויקח ויקוד האיש וישתחו להשם געווארן פלוצלינג אן איש. א גוט ווארט יענעם. די אמת איז רבותי, מיר האבן נישט קיין מושג אין אליעזר, יא? ויקח האיש, נו פון א גוט ווארט פון וועמען? פון א קליין מיידעלע פון דריי יאר. נו, א מענטש טראכט מיין גוט ווארט וועט העלפן? א קליין מיידעלע. זי זאגט שתה אדוני, ווי פילט א איש משתאה לה, ויקח האיש. דער רבינו בחיי זאגט א מורא'דיגע זאך, אויף פארוואס שטייט איש, יא? רבינו בחיי זאגט אז אז אברהם אבינו האט געזאגט ישלח מלאכו, יא? אין דעם רגע וואס האט זיך אנגעהויבן דארטן, איז געווארן איש, איש המלאך. שפעטער שטייט צוריק ויספר העבד, ווען צוריקגעקומען שטייט ויספר העבד ליצחק.

דאס הייסט מידות טובות. איינער האט געפרעגט אמאל רב שלומקע זוויהלער אויף עפעס א אדרעס ווי דאס איז. אויף א אדרעס! רב שלומקע האט אים באוויזן און האט אנגעהויבן צו גיין מיט אים. ער גייט ווייטער. ער זאגט רבי איך האב שוין פארשטאנען. ער איז ווייטער געגאנגען. רבי איך האב פארשטאנען! האט ער אים געזאגט ווען א איד טוט א מצוה איז ער דבוק אינעם אייבערשטן. איך וויל זיין דבוק וואס מער. די שטארקע געדאנק די עולם דערציילט אויף רב מרדכי חיים שמערלער דערציילט מען אין ירושלים איינער האט אים געפרעגט עפעס א אדרעס און ער איז געגאנגען אים באווייזן ביז צו די טיר ער זאגט רב מרדכי חיים שוין פארשטאנען גענוג זאגט ער ווען איך בעט אין די פרי הורני השם דרכך וויל איך אויך דער אייבערשטער זאל ווייזן קלאר קלאר איך וויל אויך קלאר ביז צו די טיר, הורני השם דרכך. די חברה האבן געוויסט ווי אזוי מען בעט, און מען האט געוויסט ווי אזוי, מען האט אלעס געוויסט, מען האט געוויסט וואס צו טון צו די זאך. און רבותי, לאמיר נישט אפהאלטן דעם עולם און לאמיר זיך מזרז זיין, און זענען מיר דאך זיך מזרז כסדר אבער דער דער דער דער ערוגת הבושם די וואך זאגט א מוראדיגע חיזוק ווארט עם השם חזקו ונתחזק ווען אברהם אבינו האט ארויסגעשיקט לעזערן שטייט ואשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ איז ער מסביר קודם ער איז מקדים אויף דעם ס'איז דא א פסוק אין תהילים ק"א עיני דוד המלך זאגט אין תהילים אז דער אייבערשטער זאגט עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, זאגט די ערוגת הבושם וואס הייסט בנאמני ארץ, ס'כדאי די עולם זאל לערנען אינעווענדיג דעם ערוגת הבושם ווייל ס'איז א מורא'דיגע חיזוק די ערוגת הבושם, ער איז פייער דארטן, מיט א שטארקע חיזוק, ער זאגט וואס הייסט עס בנאמני ארץ, פארוואס שטייט נישט בנאמני רוח, וואס הייסט עס ארץ, זאגט די ערוגת הבושם חזל זאגן אז די ארץ הייסט ארץ, פארוואס הייסט עס ארץ? ווייל רצתה לעשות רצון קונה. זי האט מסכים געווען די אייבערשטער וויל, זאגט ווילסט זיין א ארץ? זאגט זי יא. וועגן דעם הייסט זי ארץ. ארץ מלשון רצון, רצתה לעשות רצון קונה. פרעגט דער ערוגת הבושם נאר זי? גאנץ מעשה בראשית, די גמרא זאגט אין ראש השנה י א, אמר ר' יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונן נבראו, זאגט רשי וואס טייטש בדעתן שהשם יתברך שאל כל אחד ואחד מהנבראים האם רצונו להיבראות כך וכולם ענו ואמרו הן יעדער איינער האט מסכים געווען יא און ממילא פרעגט פרעגט דער ערוגת הבושם וואס איז די ארץ רצתה לעשות רצון קונה די גאנצע מעשה בראשית האט די אייבישטער געפרעגט ווילסט זיין דאס ווילסט זיין א כוכב יא ווילסט זיין א שמש יא ווילסט זיין א מענטש יא און ממילא וואס טייטש ארץ רצתה לעשות רצון קונה אוי, זאָגט ער אַ מוראדיגע וואָרט, דער ערוגת הבושם. אַלע נבראים האָבן מסכּים געווען. וואָס, די שטערן האָט מסכּים געווען זײַן אַ כּוכב, די זון, די לבנה, זייער שיין. די הימל האָט מסכּים געווען צו זײַן אַ הימל, זייער שיין, זיי אַלע סמוך לשכינה. אָבער ווען דער אייבערשטער בעט דעם פֿרעגט די ארץ, ווילסט זײַן אַ ארץ, האָט זי געזאָגט, געקענט זאָגן, ניין, אייבערשטער, איך וויל זײַן פּונקט ווי דער הימל, איך וויל זײַן נאָענט צו דיר, אָן קיין נסיונות, אָן קיין ארץ דאָ מיט די אַלע מעשׂות און די אַלע באָבע-מעשׂות. איך וויל זיין נאנט צו דיר, פונקט ווי די כוכבים, איך וויל זיין פונקט ווי די שמש והירח, איך וויל זיין פונקט ווי א הימל, איך וויל זיין נאנט צו דיר, איך קען נישט מיט די אלע נסיונות. ניין, די ארץ האט געזאגט, דו אייבערשטער, דו ווילסט איך זאל זיין דא מיט די נסיונות, רצתה לעשות רצון קונה, דאס איז דיין רצון, מאך עס. זאגט דער אייבערשטער, עיני בנאמני ארץ, א מענטש זאגט, פארוואס האב איך אזא שלעכטע טבע, פארוואס מיר געווען איך זאל האבן זיין קאפ, צי זיין הייליגע הארץ, צי זיין דאס, וואס האסטו מיר באשאפן אזוי? ווי די אייבערשטער עיני מיינע אויגן זענען בנאמני ארץ וואס לעבט פונקט ווי די ארץ רצתה לעשות רצון קונה ער ווייסט די מצב וואס די אייבערשטער האט דיר אוועק געשטעלט מיט די טבע מיט די כשרונות מיט די מצב וויאזוי דארטן דין דעם אייבערשטן דער איז עיני בנאמני ארץ בנאמני ארץ מיט אים ער שרייבט אויף דעם די לשון ומזה ניקח מוסר זאגט די ערוגת הבושם שאל יתרעם אדם לומר מפני מה נשתניתי שאי אפשר לי להיות מיושבי בית המדרש לעבוד את השם יתברך באופן זה צי ווייל איך דארף ארויסגיין ארבעטן ברענגען פרנסה, או שלא ניתן לי שכל חריף ומחודד, פארוואס האב איך נישט גענוג שכל, ואלמלא נבראתי כן הייתי עובד את השם יתברך, איי א שאד ווען איך האב יענעמ'ס קאפ, צי איך האב יענעמ'ס מחותן זאל מיר אויסהאלטן, וואלט איך אויך געקענט לערנען, ניין? דכיון דהבורא כל עולמים יתברך שמו צפה והביט, והביט שראוי לבוראו בתכונה וטבע זה, אם כן ודאי יגיע לשלמותו, זיין שלימות איז רק בזה האופן, רק שיהיה באמונה. ס'טייטש עיני בנאמני ארץ, די רבש"ע האט ליב די וואס זיין אמונה פונקט ווי ארץ. מיט דעם זאגט די ערוגת הבושם א אינטערעסאנטע זאך. וויאזוי פארשטייסטו חזל זאגן די וואך, אליעזר עבד אברהם האט שטארק געוואלט וואס? ווערן מחותן מיטן רבין, מיט אברהם אבינו, ער געוואלט יצחק אבינו אלס איידעם, יא? וואס האט אברהם אבינו אים געזאגט? בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך. נישט ווי היינט גייט עס, מ'זאגט יענעם, איך שטיי יעצט אין אנדערע הצעות, הא? קען זיין, נע, עס גייט קלאר, בני ברוך, אתה ארור, רבי, דער שידוך העט נישט ווערן. א גבאי כאפט אזא פאטש פון רבין, אבער א פאטש, נישט סתם אזוי אפגעשלאסן, דו ביסט א ארור, בני ברוך, נישט עט ווערן אויס גבאי, ניין ער ווייטער א חסיד, אבער ארבעטן שפעטער מיט אזא מסירות נפש אויפן שידוך, ער איז געגאנגען און מתפלל געווען עשה חסד מיט א קפיצת הדרך, ווי אזוי ארבעט דאס?

האט ער אים געזאגט אזוי, בני ברוך ואתה ארור, דער שידוך העט נישט ווערן, אבער זאלסט וויסן די אייבערשטער זאל ואשביעך, ווען ער האט אים ארויסגעשיקט אויפן שידוך האט ער אים געזאגט ואשביעך בהשם אלוקי השמים, די אייבערשטער פונקט ווי אלוקי השמים איז אלוקי הארץ, אז דו העסט אים דינען אין דיין מצב ביסטו די זעלבע זאך פונקט ווי מיר. אוה! אליעזר עבד אברהם הערט אזא זאך? האט ער געזאגט, וואס דארף איך ווערן מחותן מיטן רבין? וועל איך נישט ווערן מחותן מיטן רבין. אז דער אייבערשטער אלוקי הארץ, וועל איך אים ארבעטן אלס ארור. וועל איך אים ארבעטן אלס ארור, וואס נפקא מינה? וועל איך ארבעטן דא. פון ווי האט ער זיך עס אויסגעלערנט? ווייל אברהם אבינו האט געזאגט אלוקי השמים אלוקי הארץ, וואס טייטש הארץ? רצתה לעשות רצון קונו. לערן זיך פון די הארץ זאלסטו וויסן אז דו האסט צו ארבעטן די אייבערשטער אין דיין מצב. דו קענסט נישט ארבעטן פונקט ווי יענעם, מאך נישט נאך יענעם, דו קענסט נישט זיין פונקט ווי יענעם.

רשי זאגט ואבוא היום אל העין וויאזוי איז אליעזר עבד אברהם געגאנגען מיט אזא ברען אזא גבורה וואס איז געווען ואבוא היום אל העין זאגט רשי מכאן שקפצה לו הארץ דו ווייסט ווי אזוי געווען אזא ברען ווייל די הארץ איז אים אקעגן געטאנצן הארץ פארשטייסט ער איז הארץ רצתה לעשות רצון קונו ווען די גמרא זאגט דארטן אין ברכות רב שמעון בר יוחאי זאגט אז אפשר אדם איז חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה תורה מה תהא עליה וואס עט זיין מיט די תורה נאר זאגט דער זאגט רב שמעון בר יוחאי נאר לערנען וואס עט זיין מיט די פעלד גוים וועלן ארבעטן רב ישמעאל זאגט ניין מ'דארף אויך ארבעטן וויאזוי שטייט אין די גמרא רב ישמעאל אומר הנהג בהן מנהג דרך ארץ, פארוואס זאגט ער נישט מנהג העולם? מנהג דרך ארץ, רצתה לעשות רצון קונו, גיי ארבעטן, אזוי העסטו דינען דעם אייבערשטן. מיטן ארבעטן דינען דעם אייבערשטן. ס'איז געווען איינער וואס האט עס נישט געוואלט הערן. ווער? קורח. קורח האט געזאגט, ניין, ניין, ניין, אט דער כהן גדול לפני ולפנים, נאר דארטן דארף איך אנקומען. משה רבינו זאגט אים, וואס? דו קענסט דא ארבעטן דעם אייבערשטן, עס איז די זעלבע זאך פונקט ווי כהן גדול לפני ולפנים. ניין, ניין, נאר דארטן. ווער האט אים געענטפערט א תשובה דא? ותפתח הארץ את פיה, די ארץ, רצתה לעשות רצון קונה. אז די בחור זאל וויסן, די מיט דיינע כשרונות, די מיט דיין די האסט זיך מגדיר זיין וויפיל די גייסט יא ארבעטן ווייל די טראכסט זיך איבער וויפיל די קענסט, און דאס ארבעט, דאס ארבעט מיטן ערנסטקייט, מיטן פילן ערנסטקייט, איז פונקט ווי אלוקי השמים. דער ארבעטער, יא ער איז זיך מסדר וואס קען איך יא, ווען קען איך לערנען, וואס קען איך לערנען. ווען קען איך דאווענען וויאזוי גייט מיין דאווענען זיין יא ס'איז געווען ס'איז געווען א איד א אכציגער און האט געהאט א זון א בעל תשובה האט געלערנט אין עפעס א כולל לבעלי תשובה אין אמעריקע האט געוואוינט אין די גלילות פון רב משה פיינשטיין געוואוינט גלילות ר' משה פיינשטיין און דער דער קינד איז געווען אין כולל געווען א בעל תשובה די טאטע געווען א אכציגער נאך א מסורתי אזא מסורתי אבער א אכציגער ווייס איך געקומען צו די אכציג ארבעט נישטא האט ער געלייגט קארי בסוירע ער איז אריינגעגאנגען אין בית מדרש דעם זון געבעטן קום לערנען מיט מיר אין נאר פרוי ער וויל זיך זעצן לערנען מיט אים גמרא א איד פון אַכציק יאר האט נאך נישט אנגעקוקט קיין חומש ער וויל לערנען יעצט גמרא דער קינד האט זיך געבעטן ביים טאטע קום אן און לערן חומש דער זון דער בעל תשובה בשום פנים ואופן גמרא ס'איז נישט געווען צו אים צו רעדן פשוט ער האט אנגעהויבן צו לערנען מיט אים מאימתי קורין את שמע בערבית און געלערנט ביז ער האט געענדיגט נאך א יאר א בלאט גמרא האט דער טאטע געשטאנען ער וויל מאכן א סיום

איך וויל קומען צום סיום. ר' משה פיינשטיין איז געקומען צום סיום, און נאכן סיום האט זיך דער אכציגער געלייגט שלאפן און האט זיך נישט אויפגעהויבן. ער איז אוועק. נאכן סיום האט זיך געלייגט שלאפן און נישט אויפגעהויבן. און ביי די לוויה, ר' משה פיינשטיין איז נאכגעגאנגען די לוויה, האט ר' משה פיינשטיין געזאגט, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בדף אחד. ער איז מיט דעם בלאט אריין אין גן עדן. אה? איך זאג נישט דא, די עולם דארף עס נישט געדענקען איבער די אַכציק, זיך יעצט נעמען, ואלקי הארץ רצתה לעשות רצון קונה. יעצט זיך נעמען. איינער אריינגעגאנגען צום חפץ חיים ידוע, און האט אים געזאגט אז אז ער האט ער ווייסט שוין אזא שוואכע קאפ, ס'גייט מיר נישט אין לערנען, שוין א חודש אין זמן אריין, און איך האלט נאך דף בית. זאגט אים דער חפץ חיים, דף קוף בית? דער רבי דף בית! דף קוף בית? רבי דף בית! האט מורא געהאט דער חפץ חיים, ס'געווען בסוף ימיו, האט מורא געהאט עפעס נישט אין ארדענונג. חפץ חיים אויפגעהויבן און טענה'ט אים, אבות דר' נתן וואס שטייט דארט יפה אחד בצער ממאה שלא בצער, וואסער דף האלסטו? קוף בית. דאס טייטש ואלקי הארץ, וואס נוצט ער בשמי ישראל? הארץ רצתה לעשות רצון קונה. הארץ, הארץ רצתה לעשות רצון קונה. שטייט דאס וועלכע ער האט רצון צו לעשות אין קונו ער ער ווייסט ער רצון צו לעשות אין קונו די אין דעם מצב אין דעם מצב מיט דעם כשרוינס מיט דעם מצב דארט מיט ארבעטן מיט מייבש קונו לו מיט דאפער איך האט געווען ביים משה פיינשטיין יעדער איינער האט דא אלקי השמים ואלקי הארץ ווי זאגט הרב דסלר ער זאגט אז א מלך האט געהאט אסאך משרתים און זייער עבודה איז געווען דאנקען דעם מלך משבח זיין דעם מלך מפאר זיין עס גייט אריין דער ערשטער און זאגט אוי דער מלך איז א רב חסד דער מלך טיט גיט פאר די גאנצע מדינה שפעטער גייט דער צווייטער זאגט דער מלך איז א רב חסד טיט גיט פאר די גאנצע מדינה דער דריטער דער מלך א רב חסד טיט גיט פאר די גאנצע מדינה ס'האט נישט קיין טעם נישט קיין ריח יעדער איינער זאגט די זעלבע זאך וואס איז שיין? די ערשטע משבח די חכמה פון די מלך, די צווייטע די גבירה פון די מלך, די דריטע וויאזוי ער פירט די מדינה, יעדער איינער עפעס אנדערש, זאגט ער די אייבערשטער האט באשאפן יעדן יציר נוצר מיט אנדערע תכונות, ווייל יעדער איינער פון זיין תכונה איז זיין כל פעל השם למענהו, פון דעם פון דעם האט די אייבערשטער נחת רוח, יעדער איינער מיט זיינע נסיונות, ווי זאגט ער רבי שמשון רפאל הירש בס קיפקע בס ח,

לאמיר מסיים זיין רבותי, מיט איין ווארט רבותי, די וואך איז דא ויצא יצחק לשוח בשדה תפילת מנחה, די כלי יקר זאגט א מורא'דיגע ווארט ער זאגט אז לעולם וואס זאגט די גמרא לעולם יהא אדם זהיר בתפילת מנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה פרעגט די כלי יקר אזוי, יא יעקב אברהם אבינו מעריב איז א קלייניקייט? יעקב אברהם אבינו שחרית איז א קלייניקייט? יעקב אבינו מעריב איז א קלייניקייט? וואס מאכט אזוי פון מנחה? זאגט די כלי יקר, אבער ביי מנחה האט מען געטראפן די סגולה אז מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. גלייך אויפן פלאץ, וואס איז די ראיה? ווייל שטייט די וואך ויצא יצחק לשוח בשדה דעמאלטס האט ער מתקן געווען תפילת מנחה. זאגט ער זיכער יצחק אבינו וואס דעמאלטס האט ער מתפלל געווען, זיכער, אויף א שידוך, געווען זיבן און דרייסיג יאר אלט, זיכער אויף א שידוך. זאגט ער חזל זאגן המתפלל צריך שיתן עיניו למטה. וישא עיניו וירא האט נאר אויפגעהויבן די אויגן והנה גמלים באים די שידוך איז דא האט מען ביי מנחה געטראפן די סגולה מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. געהערט בחורים? יונגעלייט? גלייך אויפן פלאץ. דער לשון פון כלי יקר, אין בתפילה זו שום קטיגור. נישטא קיין שום קטיגור, גלייך אויפן פלאץ. גלייך אויפן פלאץ. דער בן יהוידע זאגט, די חזל זאגן אין ברכות לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה שנאמר ויגש אליהו ויאמר ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. פרעגט דער בן יהוידע דארטן אויפן פלאץ אין ברכות וואס דארף די גמרא דערציילן וואס ער האט געבעטן ענני שתרד אש מן השמים שלא יאמרו מעשה כשפים הם וואס איז דאס אינטערעסאנט דא פארוואס דארף די גמרא זאגן וואס איז געווען די צוויי ענני'ס וואס דארף דאס די גמרא מפרט זיין זאגט ער די גמרא וויל דיר דא פארענטפערן א שטארקע קשיא עס שטייט די גמרא זאגט אין תענית דף ז מען בעט נישט אויף קיין צוויי ניסים אין איין מאל אויף צוויי ניסים בעט מען נישט אין איין מאל. און דא האט ער געבעטן צוויי ניסים אין איינמאל, ענני שתרד אש מן השמים, און ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, ס'איז ביידע ניסים. זאגט ער דו ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז געווען ביי מנחה, ביי מנחה קען מען פועל'ן צוויי ניסים אין איינמאל אויכעט. ביי מנחה קען מען בעטן אפילו אויף צוויי ניסים אין איינמאל. מנחה. און ווער איך אויכעט? איך בין דאך אבער ליידער א גארנישט מיט גארנישט. איך אויכעט? איך אויכעט. ווייסט פארוואס? ווי זאגט די יערות דבש די גאון ישראל וקדושו א מאמר נורא. ווי זאגט די יערות דבש אז שטייט ביי א קורח שטייט משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן אל תפן אל מנחתם, דער רמבן, רשי האלט ס'איז די עבודה, אבער דער רמבן האלט אל תפן אל מנחתם מיינט תפילה, משה רבינו האט מורא געהאט פון די תפילה פון קורח? די אייבערשטער האט דאך אים געהייסן, האט דאך געמאכט אלסדינג פונעם אייבערשטן, וואס האט ער מורא געהאט פון תפילה? זאגט דער יערות דבש האט מורא געהאט פון די מנחה פון קורח, פארוואס? ווייל יצחק תיקן תפילת מנחה, זאגט ער אזוי, די גמרא דערציילט אין שבת פ ט, לעתיד לבוא, וועט די אייבערשטער זאגן פאר אברהם אבינו בניך חטאו, וואס וועט זאגן אברהם אבינו? ימחו על קדושת שמך, זיי האבן געזינדיגט, ימחו על קדושת שמך, ער זאגט פאר יעקב אבינו, פאר יעקב אבינו, בניך חטאו, זיי האבן געזינדיגט, ימחו על קדושת שמך, אויסמעקן. דער אייבערשטער האט געזאגט, לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה, נישט די זיידע, נישט די אייניקל, גיי צו יצחק. בניך חטאו, האט יצחק אבינו געזאגט, וואס? בניך ולא בני, זענען מיינע קינדער און נישט דיינע קינדער? אין הר סיני זענען זיי געווען דיינע קינדער, הא? יעצט זענען זיי מיינע קינדער? זיי האבן געזינדיגט זענען מיינע, נישטא אזא זאך, א קינד בלייבט א קינד, פלגא עלי ופלגא עלך. און אַזױ געמאַכט סדר. זאָגט ער, דאָס טײַטש, כּי אַתּה אָבֿינו, זאָגט די גמרא, כּי אַבֿרהם לא ידענו וישראל, כּי אַבֿרהם לא ידענו וישראל לא ידענו. זאָגט ער אַזױ, װאָס איז דער טײַטש? יצחק אָבֿינו האָט געשריגן צום אײבערשטן, ס'איז נישטאָ קײן אַזאַ זאַך, אַ קינד בלײַבט אַ קינד, אַפֿילו האָט געזינדיקט בנים משחיתים בנים מיקרי. דערפֿאַר האָט משה רבינו מורא געהאַט אַפֿילו פֿון מנחה, אַפֿילו פֿון קורח. ווייל מנחה קען יעדע איד געהאלפן ווערן, די ערגסטע איד, אפילו איינער, יעדער איינער, ער זאגט ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, יצחק האט געשריגן א קינד בלייבט א קינד, אפילו עשיו, דערפאר זאגט ער ביי מנחה קען יעדע איד געהאלפן ווערן, אפילו איך, משה רבינו האט מורא געהאט פונעם מנחה פון קרח. קומט אויס אזוי רבותי, אז וויאזוי מ'האט געשמועסט פון כלי יקר אז ביי מנחה קען מען געהאלפן ווערן, גלייך אויפן פלאץ, מ'האמער געשמועסט פון בן יהוידע וואס אז מ'קען פועל'ן ביי מנחה, צוויי ניסים אין איין מאל? און ווער אפילו איך? פארוואס? פארוואס? ווייל מנחה איז תיקון יצחק תפילה און תפילת מנחה איז יעדער איינער. און דערפאר די לשון אין טור אין רל"ב דער טור זאגט דארטן, טור שלחן ערוך, ומאוד צריך ליזהר בה, בתפילת מנחה, דאמר רב חלבו אמר רב הונא לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו. זאגט דער טור, והטעם,

ביזי צריך לשים אותה אל ליבו ולפנות מכל עסקיו, זיי באפריי זיך ולהתפלל אותה, ואם עשה כן שכרו הרבה מאוד, אזוי זאגט דער טור שלחן ערוך אין רל"ב, אם עשה כן שכרו הרבה מאוד, וואס מען רייסט זיך ארויס פון אלעס דינג.

כאילו הקריב נפשו לפני. זאגט ער אויך די זעלבע זאך, א בעל התניא, אז איינער דאווענט שחרית פאר ווען ער איז פארנומען, נישט קיין רבותא, ביינאכט נאך פארנומען נישט קיין, און מנחה אזוי אינמיטן זיך אפרייסן פון אלעס דינג, גיין דאווענען, דא אין מעלה אני מקרא קאזע כאילו הקריב לפני דערפאר הייסט עס מנחה. ס'איז פונקט ווי א קרבן מנחה ונפש כי תקריב, מעלה כאילו הקריב לפני. ספר החיים שטייט פון ברודער פון מהרל אז יצחק איז געווען א קרבן עולה עקידה מען דארף א מנחה האט ער מתקן געווען תפילת מנחה מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו מי שענה ליעקב בבית אל הוא יעננו מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו זכות אבות יגן על בנים און אויפגעראכטן ווערן מיט כל מיני ישועות לנו ולכל ישראל